א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך. ס'איז דא צען וואס זענען גע'אינדזשערט אין א פייער אין ברוקלין. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, מ'מאכט דא פון די פייער עסקעיפס מאכט מען א סוכה. מ'קען נישט אראפ גיין ווייל מ'מאכט צו די לייטער פארט. כ'האב ענק געזאגט איטס נאט סעיף. נאר גארנישט, איך גיי נישט זיין ענקער בעיביסיטער, דאס וויל איך ענק מסביר זיין. איך זאג ענק וואטס רייט פראם ראנג. ענד די רעסט איז אפ טו יו. יו דו וואט יו וואנט. איך לאך פון ענק. נאר אזוי ווי עטס האטס נעבעך נישט געהאט קיין נארמאלע מלמדים מיט קיין נארמאלע עלטערן זענען געקומען פון היטלער און זיי האבן נישט געקענט דעם אמעריקאנער סיסטעם אז אלעס האט דא א סיסטעם איז במילא האב איך ענק געטרייט צו לערנען באט איף יו וואנט אביוז איט אביוז איט צען אינדזשערט צען אינדזשערט פינף טויטע פינף טויטע הו קעירס עז לאנג עז עטס האטס נישט געדארפט פאלגן די רעגירונג עניוועי.

דאס איז עמטליכע סחורה. ס'איז געקומען איינער אן איזרעלי און ער האט מיך ער האט מיך געפאלאוט, איך פלעג גיין דאווענען אין מאנהעטן, האט ער מיך געפאלאוט אויף די ברידזש, ווען מ'איז אנגעקומען ארויפצוגיין אויף די ברידזש, האט ער ארויסגענומען א פיסטל און ער האט געזאגט תסגור את האטליין אחרת אני יורה בך, שפאר צו דעם האטליין ווען נישט שיס איך, יעצט פון ווי האט ער געוואוסט אז איך האב א האטליין, דאס איז נפשי רוצחים, נפשי רוצחים. אין סאטמאר אינדערהיים זענען אויך געווען רוצחים. ס'איז געווען דער באקאנטער רוצח וואס האט געהארגעט כ'מיין אַכט און צוואַנציק צו אַכצן נעבעך יונגע פאר פאלק. ער האט געהייסן רייניץ. ער האט קינדער און אייניקלעך אין ארץ ישראל. זיי לעבן א חזירישן טאג. פארשטייסט? ס'איז אלץ געווען אזוי. איינער זאגט אז אין בעלז האט מען געזאגט כהנים ארויס. אין סאטמאר האט מען דאס אויך נישט געזאגט. אין סאטמאר האט מען געהארגעט כהן ונביא אין בית מדרש. אלץ זעמער אונז געווען רוצחים. יעצט למעשה איז איך האלט אז די חברה הרג'נען אפ אהרן'ס חברה, זיי פיזיקלי קילינג דעם, מ'זאל מורא האבן צו זיין ראשכבה"ג'ן, דעטס מיין אויפפאסונג, עס געפעלט ענק נישט, הענגטס אפ די ליין, באט דעטס וואט איט איז, ס'איז רציחה, זיי פרעגן א קשיא, נו וויאזוי איז ראזענבערג געגאנגען דארטן אין וואסער, נו מאן יימר אז ער האט נישט געשוואומען דארט, איינער האט אים נישט דערטראנקען מיט כח, מאן יימר, אונז זעמער נישט דארט געווען, איי עס איז געשטאנען מ'זאל נישט שווימען, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען גוט שווימען, והא ראיה לייף גארדס גייען אריין אין אזא צייט. סאו בקיצור, די זאלוינישע רוצחים הרג'נען די ארוינישע חברה, די זאלוינישע האבן רוצחים, לעיזער קעסטנבוים ראש הרוצחים, און זוכט מען נאך יעצט ווי שטארק איז, שטארק האט געזאגט זיין ווייב ער גייט אין אפיס אויף אפאר מינוט ענד הי נעווער מעיד איט האום, הי מעיד איט עפעס א דאסטבין אין כ'ווייס ווי אין לאנג איילענד, נאכדעם האט ער זיך נישט באגעניגט מיט דעם וואס ער האט מיך איינמאל געסטראשעט איז ער מיר נאכאמאל נאכגעגאנגען. צווייטע מאל האב איך געזען אז ס'איז ערנסט, בין איך אריינגעגאנגען צו די פאליס אויף די אנדערע זייט פון די ברידזש, דאס איז די זיבעטע פריסינקט, און איך האב זיי פארציילט, האבן זיי מיר געענטפערט, אז זיי קענען גארנישט טון, ווייל וויבאלד ס'איז געשען אויף יענע זייט בריק, זיי האבן מיך געפרעגט וואו ס'איז געשען, זאג איך אים אן די ברוקלין סייט, זאג איך, זאלסט וויסן איך בין איינגעשטעלט מיטן לעבן, די רוצחים ווילן מיך שיסן, בקיצור האט ער מיר געטון א טובה און ער האט געמאכט א ריפארט, וויטש הי וואזענט סופאוזד. טא, און איך האב דאס געוויזן פאר די גאווערמענט וואס דא גייט פאר, אז די נײַנטי פריסינקט פראטעקט נישט קיינעם נאר די מערדערערס מיט די חזירים, און דאס איז געווען א גרויסע בלאו פאר זיי, איך מיין אז דעמאלטס, איך בין נישט זיכער, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס, אז איינער פון די הויפט קעפטענס האט מען געפייערט, ווייל וואס איז געווען איז, ער איז ארויסגעקומען ווען אונז האמער פראטעסטירט אין פראנט פון די פריסינקט, האט ער געזאגט, טעל ראביי ראזענבערג טו קלאוז היז האטליין אר טו קיפ היז העד ווערי היי טו וואטש אראונד נאבאדי שוד קיל הים. און דעמאלטס איז פונקט דא געווען פון א גרויסע ארגאניזעישאן וואס זיי האבן געהאלפן זיך צו שלאגן קעגן קעגן די חזירים און די קינדער זאלן האבן רעכטן, און איינער האט עס געהערט האט זיי געפיילט א סוט זאגנדיג אז ראביי ראזענבערג האט נישט קיין פראטעקשאן פון די פאליס ער דארף זיך ברענגען אן אייגענעם גאן און מען האט יענעם געפייערט. דאס. איז אונזער קאמיוניטי. נפישי רוצחים בגלעד, ס'דא אסאך רוצחים אין גלעד. גלעד איז אמאל געווען בעלז ווען זיי זענען געווען ביי די מאכט, נאכדעם ווען די בעלזער רבנים זענען אויסגעשטארבן זענען זיי געבליבן נרדפים האבן זיי יעדן געשריגן ווי זענמיר נרדפים, דאס איז א גוד ריזען פארוואס עטס זענטס נרדפים, עטס זענטס נרדפים ווייל עטס האטס גערודפ'ט. אלע אונגערישע רבנים ווער ס'איז נישט געקומען אויף בעלז איז געווען אחת דתו להמית. עטס האטס מונקאטשער רב אין דר'ערד געלייגט. ער איז געווען א שטאטס רב. בעלזער רב האט נישט באלאנגט דארטן. בעלזער רב האט באלאנגט אין בעלז. ער איז אנטלאפן ווייל ס'איז געווען א ווארלד וואר וואן. האט ער נישט געדארפט קומען אויף מונקאטש. מ'האט אים בפירוש געזאגט ער זאל נישט קומען. און מונקאטשער רב האט אים געבעטן גיי אוועק פון דא דו שטערסט מיט דיין חוגא. מונקאטשער רב האט פארשריבן ווער ס'איז געגאנגען אין מקווה. מונקאטשער רב איז געווען אן ערענסטער שטאטס רב.

בילגורייער רב. דעם ערשטן סטאפ האט מען געמאכט אויפצופיקן דעם בעלזער רב. געווען א איד וואס ער הייסט דוד שפירא. ער איז געווען א בן בית ביים בעלזער רב ביי ר' בערעלע און האט זיך געגעבן א זעץ אריין אין דעם דזשיפ און ער האט געסטראשעט אז טאמער נעמט מען אים נישט מיט וועט ער גיין צו די געסטאפא מסר'ן. און בעלזער רב האט געזאגט לאמיר פארן ווייל דאס איז געווען זיין גבאי. ער האט רעספעקטעט אפילו זיינע גבאים די רוצחים. יא ער האט געזאגט לאמיר פארן. און מען איז געפארן, און דער ימח שמו'ניק דער שפירא. איז געקומען נאכדעם אויף ארץ ישראל, ער האט געוואלט זען דעם סאטמאר רב, סאטמאר רב האט געזאגט דעם רוצח וויל איך נישט זען, דארפסט בכלל וויסן א זאך, ס'איז דא א פסוק. שממית בידים תתפש, דער פסוק איז אין משלי קפיטל ל פסוק כ"ח, דאס מיינט אז א שפין כאפט זיך אן מיט די הענט אויף די וואנט און אזוי קריכט ער. איז ברענגען די ספרים אז א מענטש און א שפין פונקט אזוי אוועק אז מ'זאל אים נישט הרג'נען, די זעלבע זאך, ס'איז נישט ווייל דו ביסט א בר דעת לויפסטו ענדערש אוועק, ווען יענער פילט אז ער איז אין לייף טרעטן לויפט ער אויך אוועק, און דאס דארף מען אונז וויסן זייער קלאר אז ווען בעלזער רב האט זיך געוואלט ראטעווען האט ער געטון כל מה שביכולתו, כאטש ער האט געהייסן אלע אידן אז זיי זאלן בלייבן דארט, מ'האט נישט ארויסגעלאזט קיין אידן אלע יארן זאלן פארן אויף אמעריקע, ווען ס'איז געקומען צו זיינע פליגל האט מען אלעס געמעגט, מ'האט געמעגט אנטלויפן. מען האט געמעגט איבערלאזן, מען האט ארויסגעלאזט גריזים אז מען זאל אוועק געבן האלב פון פארמעגן, די בעלזער רב פארט אויף ארץ ישראל, און די אידן זאלן בלייבן אן גארנישט, און אז מען האט געדארפט דעם גאווען, האט מען דעם גאווען אויך מיט גענומען, פארוואס נישט, ווען ס'קומט זיך צו ראטעווען דאס לעבן, מעג ער זיין בעלזער רב, סאטמער רב, עני רב. און ס'מעג זיין א שפּין, יעדער לויפט. אוועק פונעם טויט. עניוועי, וועגן דעם האלט איך די אלע זאכן פון היסטערי דארף מען וויסן, דערציילט מעשות פון רביס, ס'טוט זיך. אז די זיידעס זענען געקומען ביי די גרעניץ און געווען דרײַ זשענדארן האט ער געזאגט אז דאס איז די דריי זיידעס, געווען געהעריגע זשענדארן, עס עס. דערציילט די מעשות אויכעט? ווייל די דור איז זייער פארפארן און מענטשן מיינען נאך אז דאס איז די אמאליגע צדיקים און די אמאליגע רביס, ס'איז גארנישט מיט נישט, די רבנים זענען ברוגז אויפן אינטערנעט. איך האלט אז די אינטערנעט האט געראטעוועט אלע רבנים, אלע רבנים, שטעל דיר פאר, דער בעלזער רב, גראב ווי א פאס, טוט גארנישט, און ברוך השם, ס'גייט אים גוט, ער האט א גוטע ביזנעס. יעצט וועט עטס הערן ווי דער בעלזער רב זאגט זיין שטייענדיגע תורות, ס ה איך האב נאר ארויסגענומען א שטיקל, איז זיין פראבלעם איז אז טאמער מ'לייגט ארויף א מוסד אבער זייערע שייגעץ שטיק, אדער די עסקנים אז מ'לייגט ארויף, ברבים, זייער נאמען, דעמאלטס ווערט עס א פראבלעם, אבער טאמער לייגט מען נישט ארויף ברבים, למשל רייז רז רי האט געקענט לויפן צו זיין א קאנדידאט, ער איז פון די עסקנים, און ער קען טאטשן פרויען אין א טרעין סטעישן, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, יעצט הערט אויס דעם רב. ס'דא ברוך השם אין אלע ווינקלעך, אין אלע מוסדות איז דא עסקנים. וואס טוען בלב ונפש נישט פאר קיין געלט פאר די מוסדות, ס'איז א געוואלדיגע זאך אין זייער זכות קען זיך די מוסדות האלטן. די אלע עסקנים וואס זיי טוען זאלן נישט נתפעל ווערן פון קיין שום מקטריגים און קיין שום מענטשן וואס רעדן קיין שום מענטשן וואס זיי לאכן אפ פון זיי זאל צוריק לאכן און ברוך השם אז ס'דא אינגעלייט וואס זיי געבן זיך אוועק שעה'ן פון טאג פאר די מצוה פון ציבור, און וויי וויי פאר די מענטשן וואס זענען רעדן אויף זיי, און וואס שטערן זיי, און וואס לאכן אפ פון זיי. טענות און מענות פעלט נישט, מען גייט צו, מ'זאגט עס יענעם אין די אויערן, אדער אין א פארמאכטן מקום א פארמאכטע אסיפה וואס מען האט זאגט די טענות וואס מען האט, און נישט אז ס'זאל זיין אזא זאך אז מענטשן זאלן גיין. איבערגעבן אויפן טעלעפאן די אלע אפאראטן וואס איז דא היינט און דארטן רעדן אויף עסקנים און אפלאכן און מען שרייבט דארטן אזעלכע ס'איז ממש א בחינה פון ארור מכה רעהו בסתר

מענטשן וואס טוען אזעלכע זאכן. יעצט האט אונז געהערט דעם רב אליינס, יעצט וועט מען צוריק גיין ווייטער. לאמיר עס צעלייגן שטייטלעך. ווען נישט דער אינטערנעט, וואס וואלט ער גערעדט? ער האט דאך נישט וואס צו רעדן. ער וואלט זיך אויפגעשטעלט נאכאמאל און סאטמאר רב מיט מיט מיט רב מיט מיט מיט און צוזאמגעשאלטן אביסל און דאן וואלט מען ווידער געלייגט אין חרם. וואס וואלט ער געהאט? האו וואלד הי בי עיבל טו מאכן אזא. אזא באגלייטונג, ער וואלט עס נישט געקענט באווייזן, איז די ערשטע זאך וואס יעדע רבי נעמט זיך רעדן, די כלי, די כלי, די כלי, זאג ארויס, דו רעדסט פונעם פיפיק, די כלי וואס מען נוצט, די כלי ברענגט אונטער בעלז, די מלמדים ענקערע, און נאכדעם רייז רוז ריז, געלאפן צו ווערן ראש הקהל, דאס איז די כלי פון וואס מען רעדט, נישט פונעם אינטערנעט, די טמא'נע כלי, א כלי איז נישט טמא. כ'מיין, ס'איז טמא, ס'קען מקבל טומאה זיין, ס'ווענדט זיך וואס פון וואס ס'איז געמאכט, אבער דער אינטערנעט ווערט נישט טמא. טמא ווערט דער וואס ער קוקט דערויף, און טמא ווערט דער וואס ער טוט מעשים אשר לא יעשו. און טמא איז ווער וואס ער כאפט זיך אן דעם פיפיק און שטופט עס אריין אין יענעם. און רייז רוז ריז האט א טעקסי סערוויס קעגן איבער די מיידל סקול. פארשטייסט? צו גוט! נאך א מזל אז ס'איז דא אן אינטערנעט, ווייל צו זאגן דעם ווארט פיפיק קען מען נישט, ווייל מ'וויל דאך בעקן די חזירים. רייז רוז ריז איז געלאפן צו ווערן ראש הקהל, איז זאגן דאס ווארט קען מען נישט. בלייבט דאך נאר איין קלייניקייט וואס מען קען יא זאגן, דער אינטערנעט, רופט מען עס אן די כלי. רבותי עטס פארשטייט שלעכט אלע רבנים, זיי ווילן נישט מען זאל רעדן פונעם פיפיק און פונעם תחת, און אז מען מאכט מציצה פאר גרויסע בחורים, זיי דערציילן אז כ'ווייס נישט אז די ערשטע לעלובער רבי אזוי דערציילט מען. פלעגט זיך אלץ אנכאפן דעם אות ברית קודש און ער פלעגט אלץ קוקן צו ס'איז גענוג אפגעשניטן, צו ס'זעהט זיך ארויס דער שירעמל, אזוי דערציילט מען. שפעטער האבן די חסידים מסביר געווען דאס האט צוטון מיט העכערקייט, ער האט געקוקט, עס איז חלילה נישט נפגם געווארן. אבער די באלאני מיט יענע באלאני איז אלץ שטותים. טאמער האט ער זיך געפאטשקעט דארטן איז נישט גוט געווען, ווייל על פי הלכה האלט עס נישט אויס. דאס דארפן די רבנים טוהן, זיי דארפן אנהייבן צו רעדן פונעם אות ברית קודש, קומט יעצט א לאנגער ווינטער, עטץ ווייסט וויפיל ווייבלעך גייען זינדיגן אין פלארידע דעם ווינטער, איך בין געווען דארטן פאר א יאר, איך האב געוויזן פאר א פרוי דו ביסט א משוגענע, איך האב א לאנגע ווייסע בארד שוין, איך גיי מארגן פייגערן, האסט געהערט וואס איז געשעהן מיט ראזענבערג, איך הייס אויך ראזענבערג. זאג איך איר, צו מיר ווילסטו דיך טשעפען? זאג איך, יא הרב איר קענט פיקען מיין. אליעזר בערלאנד האט געשריגן אין קאורט אז ס'שטעלט זיך אים שוין נישט אפילו. פארשטייסט? גייסטו טשעפען? הייבט אן, יא וואס מאכט איר? אה, נא נא נא נא נא נא, איך קען דיך נישט, איך מאך גארנישט, און טשעפעט מיט אן אנדערן. און בעסער זאלסט טשעפען מיט א פֿינף און צוואַנציק יעריגן ביי יור עידזש, טשעפע נישט מיט א איד וואס ער איז שוין זיבעציג. יעקב אבינו זאגט פאר פרעה'ן כל ימיי געווען מעט ורועים, פארשטייט זיך, איך שלאג זיך שוין צען יאר, כל ימיי איז מעט ורועים, איך בין א דזשענערל פון אן ארמי און מען מוז האבן א פיקוח טווענטי פאר סעווען און קוקן וואס ס'גייט געשען יעדן יום טוב פארדעם און עס ארויסגעבן און מענטשן זענען מורא'דיג מפלה די ארבעט איז כעניי נהורא ס'איז א הונדערט פערסענט זאגן זיי אה רעדסט אביסל גרעפיק שמעפיק זאג איך אים ווייסטו וואס טריי צו זאגן די זעלבע וואס איך זאג און רעד נישט גרעפיק און זעה ווי דו קומסט אן מען גייט און טרענען אין פלארידע אז ס'גייט א רויעך, און איך בין נאכנישט זיכער וואו ראזענבערג און פארטנער איז געווען, איך בין נאכנישט זיכער גארנישט היינט, אמאל צאלט דער אייבערשטער שנעל, און אפשר ווייל ער האט געהאט אזא גרויסן זכות אז ער האט געבויט אזויפיל תורה מיט בתי מדרשים, האט אים דער אייבערשטער געוואלט גראד באצאלן אויף די וועלט ער זאל האבן עולם הבא, און אמאל צאלט עס דער אייבערשטער שטארק, און קען זיין ער טוט עס שוין צוואנציג צו דרייסיג יאר, ווי דאונט קנאו. געקומען צוויי פרעשמען פון ארץ ישראל, צוויי ברידער, ער מיט זיין ברודער, יצחק מיט אברהם הייסט ער דאכט זיך מיר, אריינגעמופט אויף ראדני סטריט, ס'איז געווען א פאטריק האט נישט געוואלט פארקויפן דארטן עפעס א דירה צו איך ווייס וואס, האט נישט געוואלט ארויסמופן, האט ער אנגעצינדן דאס הויז איזרעילי סטייל און ער האט געברענט אויף איז, און דאן האט ער אבער באצאלט שטיל לא יחרץ געלט. ער איז געווען חיות פון וואלד, דזשאסט ביקאוז ער איז געשטארבן מיינט נאכנישט אז ער איז געווען א ראשכבה"ג, דער. דער אפגעפליקטער הונט דער שארם אשרף האט אפגעפייגערט, נו איז ער געווארן א ראשכבה"ג? ער האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אויף שיינעם, ער האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אויף יעדן, ער איז געווען א פאבליק, א נאוטערי פאבליק, ביסט אריינגעקומען האסט געוואלט א זיגל האט ער דיר געגעבן, ער האט געפייגערט, נו היז טיים וואס אפ. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער עולם האט טענות, איך רעד צו גרעפיק, איך רעד פון א פופיק, פון א דאס פון א יענץ, אה פיין, איך האב דאך מיינע טעלעפאנס, איך ווייס דאך וואס איך באקום קאמפלעינס, איך וויל ענק דערציילן א מעשה, היינט איז מאנטאג אינדערפרי, קאלט מיך אויף א טאטע און וויינט יאמערליך, וואס איז געשעהן? מיין טאכטער איז געגאנגען יעצט אויף א דזשאב, זי האט שוין געהאט די אינטערוויו, יעצט איז זי געגאנגען אויפן דזשאב, נו, ביי א דזשאב, אים מוז מען דאך געפעלן. האהאהא. איז ער געגאנגען און זי האט אנגעטון טאנס אוו מעיקאפ, בלאש אויפן פנים, זאכן וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט ביי זיך אין שטוב אפילו. אה, שי וואלקט אוט, שי לוקט לייק איך ווייס א מידנייט פראסטיטוט. זי האט זיך געמאכט אפילו די איי לעשעס. פרעגט זי דער טאטע ווי האסטו דאס געזעהן? זאגט זי טאטע איך האב מיך אונטערגעבן איך גיי ארבעטן, איך גיי טון אלעס וואס רבי אהרן זאגט, רבי אהרן איז אונזער מורה דרך, איך האב געהערט ער האט גערעדט פון אלעם, ער האט געוויינט פון צניעות. הי דידנט סעי עניטינג א ווארד אבאוט מעיקאפ, הי דידנט סעי עניטינג א ווארד אבאוט איילעשעס, הי דידנט סעי עניטינג א ווארד אבאוט אלל דיס טינגס, און נישט אויף קאלאון און אויף פערפיום. שוין, בקיצור, זאגט ער א רבי נחום, וואס זאל איך טוהן, כ'האב פארלוירן די טאכטער. פארשטייסט? ער האט נישט גערעדט, און מ'האט נישט געטארט רעדן. יעצט לאמיר אזוי זאגן אינמיטן די ווערטער, דו ווייסט, אינטערעסאנט, איינער וואס רעדט יא פון די אלע זאכן, ער הייסט נחום ראזענבערג, ער זאגט, גייט ער, מען גייט ארויס אין די צו די ארבעט, זאל מען וויסן, דו פארדינגסט דיין צייט, דו פארדינגסט דיך נישט, דו ביסט ביי יענעם חזיר, סא ער איז דער איינציגער וואס רעדט יא, אבער איך זאג באמת איך האב הנאה, עס טוט מיר מורא'דיג צו די זאך, ס'מאכט מיך גוט פילן, ווייל איך ווייס וואס מען דארף רעדן, איי מען קען נישט אזוי רעדן, ווייל מען וועט אים נאכשרייען מיט ניבול, איי ער פארלירט דעם עולם, און ער האט דעם עולם אין דר'ערד. און וועגן דעם וויל איך יעצט זאגן אפאר ווערטער, איך זאג עס, איך האב עס געזאגט פאר די גרעדזשועטינג קלעס, איך זאג עס יעדעס מאל ווען. קינדער גייען ארויס ארבעטן, זאלסט געדענקען איין זאך, דו ביסט נישט זיין סעקס פארטנער, אלל יור דואינג איז יור רענטינג יור טיים, און דו האסט קען א געוויסע קענטעניס וואס ער האט נישט, סאו מוז ער אנקומען צו דיר, באט דער שוד בי נאו סעקס אינוואלווד, נאו גרעפיק טאלק, ווען ער זאגט עה, איך ווייס, דו ביסט שיין, דו ביסט פריטי, דו ביסט סעקסי לוקינג, קאל גראד ניין וואן וואן, קומט יעצט א נייער ווינטער, אסאך מיידלעך האבן געטראפן יעצט דזשאבס, יו שוד רימעמבער דיס נאמבער, און זאלסט אויך געדענקען אז דיינע שיך זענען שפיציג, טאמער דער חזיר פאבירט דיך אנצורירן בכח, זאלסט איהם געבן אזא שטויס אין די ביצים אז ער זאל בלייבן צוקוועטשט, ער זאל בלייבן א מרוח אשך, וויאזוי פלעגט דער מלמד פאלקאוויטש זאגן, מרוח אשך צוקוועטשטע אייער, און ער האט געוויזן וויאזוי מען גייט מ'טאנצט מ'וואבלט פון איין פיס אויפן צווייטן, דאס וויל איך ענק זאגן. דאונט בי עפרעיד, דו ביסט קודם ביסט א אידישע טאכטער, און נאכדעם אפילו ווען נישט, ער גייט דיך אנטאטשן, אנפאטשקען, דו וועסט פארלירן דיין ערשטע ביסל יראת שמים וואס דיין טאטע האט אריין געבאכעט אין דיר אזויפיל יארן, און נאכדעם ווען איינער וועט פרעגן וועגן די מיידל, אה זי איז א פריק, זי איז א סעקס מעניאק, איר קענסט אינמיטן טאג זי באקומען, סאו איך וויל עטס זאלט זיין זייער שטארק ביי זיך. יעצט טוט זיך בכלל אין די גויאישע צייטונגען אויכעט, ס'איז געווען איינער פון די גרעסטע מאווי פראדוסערס, ער גייט יעצט זיצן, קלינטאן, רעבעצן קלינטאן האט אויך אים פראטעקטעד, און ס'קומט יעצט אלעס ארויס, די וועלט וויל ווערן קלין, נישט ווייל זיי האבן אן אינטערעסע, נאר ווייל יעדער האט קינדער, און יעדער האט אייניקלעך, און יעדער וויל יו נאו אז מ'זאל נישט אטעקן זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך, סאו דעטס די ענד, רבותי איטס פינישד, יעצט אז דו ביסט א אידישע טאכטער זאלסטו איין זאך געדענקען,

אזוי ווי ס'איז דא סעקשועל אביוז מיט די הענט און מיטן פיפיק, איז ס'דא סעקשועל אביוז מיט שיינע ווערטער, און די אלע זאכן טאר מען נישט טון מיט א פרעמד קינד, ביקאויז פון א ווארט ווערט נאך איינס, און פון נאך איינס ווערט נאך איינס, ביז ס'ווערט א בעילה ממש. סאו טרייט זייער שטארק זיך נישט צו לאזן פון די חזירים, יו אר דעיר פאר יור פעיראול, יו ווארקד, יו רענטעד יור טיים.

און ביפאר יו נאו איט וועט עס צוקומען צו אים, ווייל איינער וועט זאגן, ווייסט מיין טאכטער האט עפעס געזאגט אז איינער ארבעט ביי דיר און דו מעסט אראונד, און עטס ווייסטס וואס גייט דעמאלטס געשעהן? יעצט גיימיר האבן א קלין קאמיוניטי, האו די יו לייק דעט? דו וועסט קיינמאל נישט קיין מורא האבן, דו האסט נאר מורא געהאט ווייל דיר האט זיך געדאכט דו שלאגסט דיך אליין, איך זאג דיר אז דו שלאגסט דיך נישט אליין, אונז זעמער אלע מיט דיר, זעמער אלע מיט א מיידל וואס זי גייט ארבעטן, שי איז טרייענג טו ערן ען אנעסט ליווינג.

איך דארף דאך א שידוך, איך על דאך קיינמאל קיין שידוך נישט טוהן, עס אין זין האבן האב איך געדארפט. יעצט, איך וואלט אויכעט געזאגט, איך זאג עס פאר אלע טאטעס און פאר די מאמעס, טאמער דיין טאכטער גייט ארבעטן צו איינעם, לאמיר זאגן ער גייט ארבעטן, איך ווייס נישט צו וועם, ס'איז נישט קיין חילוק צו וועם אימער ס'זאל נישט זיין, מעיק איט יור ביזנעס צו זאגן פאר דעם איד, אנטשולדיגט, דו ווייסט מיין טאכטער ארבעט ביי אייך, דעטס איט, אלל יו העוו טו דו איז יו קיפ אין קאנטעקט וויט די באס,

אזוי ווי מען זאגט קאנטראל. ביי אונז איז עס א הפקר וועלט, נישטא מען ווייסט דער טאטע ווי עס ארבעט, און דאס מיידל קומט אהיים אמאל מיטן נאז אראפ ווייל דער בעל הבית האט שוין אריינגעשטופט אין איר וואדזשיינע, הייבט ער אן אה עפעס עפעס עפעס עפעס עפעס צוגעלייגט, די מיידל זאגט נעה טאטע ס'גארנישט עפעס ער האט געשריגן אויף מיר ער האט געשריגן ער האט מער ווי געשריגן ער האט אריינגעשטופט אין די. באט איף יו נאו די סירקעמסטענסעס און יעדער קען זיך איינער דעם אנדערן עט ער נישט אזוי גרינג צוקומען צו טון וואס מען טאר נישט, דעטס אלל איי קען טעל יו, איי קען. טריי טו גייד יו וואט טו דו. איז צוריקקומען צו די מעשה פריער, זאגט יענע מיידל, די איינציגע ווער ס'רעדט פון זיך נישט פארבן און שמירן און די אלע זאכן, איז דער נחום ראזענבערג. פרעגט די טאטע, דו הערסט אים אויס? זאגט ער, יא. פרעגט ער אים, פארוואס פאלגסט אים נישט? זאגט ער, כ'פארשטיי נישט טאטע, דו אליין האסט מיר געזאגט ער איז א משוגענער, נו, זאל איך אים גיין פאלגן? איך הער אים אויס ווייל כ'זע וויאזוי די וועלט זעט אויס. אבער פאלגן? נא בקיצור וויל איך דיר יעצט זאגן, זאג דעם פגר טמא וואס האט יעצט געפגר'ט דער מארגנשטערן, און נאך אזאלעכע שקצים וואס האבן אונטערגעשריבן, זאג זיי א גרויסן שקויעך. דאס איז די אלטע סאטמארע קאקמארע שיטה. פיליפס האבן געשטיפט אין די מחילות, זיי זענען די וואוילע מענטשן, זיי זענען גאר דיינים. די מחילה שטיפער זענען אונזערע פוסקים. און נחום ראזנבערג איז דער משוגענער. נאו פראבלעם. יעצט זאל עס יעדער אראפשלינגען. דער עולם ווייסט די מעשה, און. יוסף, דא איז דא די יוסף שפילער, נפתלי גייט צו, חצקל גייט צו און ער זאגט פאר אזאק, געב צוריק יוסף! באכעט אין אים אריין, געב צוריק יוסף! קיצור נאך א האלבע שעה האקן שטיקער און זאגן געב צוריק יוסף, זאגט אים דארטן דער איינער פון די ברידער, דו זעסט דען נישט אז דאס איז אזאק, דער האט נישט דיין ברודער יוסף, נאך אזאק! כאפט ער זיך, אה אה אה עניוועי איך גיי דא אויף פארטי סעקאנד סטריט אין בארא פארק, און איך זעה אז ס'איז דא מנוחה פוקס בוקס, פאר א מינוט האב איך געליינט מענדל מנוחה, מענדל פוקס, דער דער שייגעץ דער אין ארץ ישראל וואס זיינס א הויז בחור, א משוגענער בחור האט גערעיפט א זיבן יעריג מיידל און ער האט נישט געלאזט גיין צו די פאליס, אים איז געגאנגען און ער האט יעצט זיינע צרות, מ'האפט אים נאך אויפצופיקן אויכעט, סאו כ'האב מיך אינגאנצן פארלוירן, כ'האב געזעהן מנ, כ'האב געמיינט ס'איז מענדל פוקס האב איך אנגעהויבן צו האקן אין די פלאר, די שייגעץ, די מחוצף. ביז איינער גייט דורך און ער זאגט וואס ווילסטו? זאג איך מענדל פוקס דער לאזט נישט דער איז א רב אין רמות און ער לאזט נישט אז מען זאל גיין ווען מען רעיפט א מיידל מען ער לאזט נישט מען זאל גיין צו די פאליס שרייט מיר איינער עס איז מנוחה פוקס ס'איז נישט מענדל פוקס. סא עניוועי, איך וויל נאכאמאל מגנה זיין דעם שייגעץ מענדל, ער איז א מניוול, א לאו-לייף, א שייגעץ, א גארניש. אמאל איז אים ר' מוישל אויך נישט גוט געווען, ער איז געגאנגען, ער איז געווען פון די מורדים. ער איז סתם א צעווילדעוועטער משוגענער. עניוועי, איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, די רבנים באקומען יעצט זייערע פאנישמענטס, די אלע וואס זיי לאזן נישט גיין צו די פאליס, כאפן יעצט אריין, און די וואס זיי האבן נישט געלאזט גיין, למשל, דער, ס'איז דא דא דער קאסאווער דאגי, דער האו האו האו האו, אונז וועל מיר אים אויפפיקן, מען ארבעט אויף דעם, איין שוויינען, ער האט אפגעטון א חרבן, יארן גע'גנב'עט געלט און אויסגעסאקט דעם עולם געלט און ערלעדיגט, אז טאמער איינער האט געטון וואס מען טאר נישט, וועט ער אים בעקן, ניין, איט דאזענט ווארק לייק דעט. איט דאז נאט ווארק לייק דעט. דעטס איט. איך גיי דא דורך אין בארא פארק זעה איך דא א ריזיגן בילדינג און איך זעה אפשר איין טו טרי פאר פייוו סיקס סעווען אייט ניין באסעס. און שטייט אויפגעשריבן מוסדות החינוך דחסידי קראכמעט רחמא רחמא קראכמעסטריווקא דער רשע איך בין אזוי ברוגז אויף אים ס'איז פונקט קעגן איבער וויליאמסבורג ליסינג איך בין אויף דעם רשע אזוי ברוגז עטס האטס נישט קיין השגה ווי ברוגז איך בין אויף דעם רשע. דארפסט מיך פרעגן פארוואס, ווייל דער רשע, ווען איך האב אים געוואלט בויען די מקווה אין בארא פארק, זיינע קינדער האבן מיך גערופן, האבן זיי מיר געזאגט אין פראנט פון אים, מיין טאטע ווייסט וואס גייט פאר אין סקווער? הע, אינטערעסאנט, לעבן דעם איז דא א בילדינג ס'הייסט ברוקלין סקווער, הא הא. עניוועי, פרעג איך אים פארוואס האט איר גארנישט געטון, האט ער האט זיך אויסגעקעקעצט, דערקעקעצט, איך קעק קעק קעק ווייל איך האב געוואוינט לעבן בית מדרש מיט א האלצערן הויז און יעדער איז דורכגעגאנגען מיין פראפערטי און איך האב מורא געהאט מ'וועט מיך אנצינדן. זאג איך אים, קראקמאק קראכמע קראכשמע קרישמע קרישמע רעבע, איך האב אויך געהאט מ'גייט מיך אונטערצינדן, מורא געהאט מ'גייט מיך אונטערצינדן, און נישט נאר דאס, מען האט מיך, מען האט מיר אריינגעגאסן בליטש אין אויג, איינער שניצלער, ער פארקויפט פיש, א לאו-לייף, און נאכדעם האט מען מיר, מען האט מיך געשאסן אויכעט, מען זאל ווייסן ווער ס'האט עס געטון, אז זיי זאגן אז ער האט קאאפערעיט מיט די גאווערמענט, ער האט ארויסגעבן אנדערע קעיסעס, איך וויל פארשטיין באמת. איך האב נישט מורא געהאט, וואס, ווען ס'קומט צום לעבן זעמער אונז נישט די זעלבע איינגעשטעלט איך צו איר, תירוץ איז איר זענט א לאו-לייף, און איך האב אים געזאגט איך האלט אפילו נישט ביים בויען אייער מקווה, אז איר זענט אזא לאו-לייף, אויב איר האט געוויסט אז מ'איז מאנס קינדער אז הערשי ברייער נעמט אריין קינדער אין זיין קאר און ער איז מאנס די קינדער און זיי קומען אהיים אויס מענטשן און איר האט גארנישט געזאגט זענט איר ביי מיר נישט קיין ראחמיסטריווקער רבי איר זענט א שייגעץ פון די גאס, און איי וואלקט אוט. סאו זעה איך דא אבער א אינטערעסאנטע זאך, ווען ער וואלט נישט מורא געהאט פאר דעם סקווערע שייגעץ, קוק וואס ר' מיילעך האט, ער האט דא א בילדינג, ער האט דא אזויפיל און אזויפיל באסעס, און ס'איז א גאנצע זאך מיט אים, איז למעשה, קוק, ער איז געזעסן איינגעלייגט ביי דעם דוד'ל דעם הונט, א שייגעץ א לאו לייף, און ער האט זיך נישט גערירט ווייל ער האט מורא געהאט, די מינוט ער האט זיך ארויסגערירט פון דארטן קוק וואס א מלך ער איז געווארן, א מלך. איז וויל איך דיך פרעגן יעצט א שאלה קרח מטרח מסרס קרש מקריף. סקע רעב, איך קען עס אפילו נישט נאכזאגן. ווי ווייט וואלט דיין זכות געווען ווען נישט איך האב אפגעשטעלט הערשי ברייער נאר דו וואלסט אים אפגעשטעלט מיט צען יאר פריער? דו ווייסט ווי גרויס דו וואלסט ווען געווען? דו האסט א השגה? דאס איז וואס דער עולם איז, מען האט מורא פאר די אייגענע שאטן. מען האלט אז דער סקווערע רבי קען דיך מזיק זיין, מען קען אים הונדערט מאל מער מזיק זיין. און שוין. טא, קראכמעטראכמעסטריווקער רבי, צו ארויפקומען אויף יענע וועלט און זאגן אז א איד א גביר אין בארא פארק כ'מיין ער הייסט יונתן בנימין, האט ער געגעבן געלט, ביסטו געווארן א רעבע, און אז דו ביסט געווארן א רעבע האסטו דיך ארומגעדרייט מיט חסידים, יו אר א ווארטלעס יומען ביאינג, יור נאט איווען א יומען ביאינג, אז דו האסט געוואוסט אז הערשי פעצלט ארום מיט יונגע בחורים און דו האסט עס צוגעלאזט ווייל דו האסט מורא געהאט פאר אים, וואס וואלט ער דען ווען געטוהן? און נאך א זאך, ווען דיין שוואגער האט געלעבט און ער איז שוין געווען רעבע, קען איך הערן אז דו האסט מורא געהאט, אבער דו ביסט נאך געווען ווען דער אלטער יאנקעוו יוסף איז געווען דא. פאר וועם האסטו דעמאלטס מורא געהאט? דו ביסט געווען זיין איידעם. נו דאס איז עס. עס קומט יענעם א טובה צו טון פאר א איד ארויסצוהעלפן פון א פראבלעם, פון א מצב. נאובאדי ריעלי קעירס. יעדער קוקט וויאזוי ער וועט געפעלן פארן עולם. שעים אן יו. כ'האב געוואלט זאגן דא אויף טוירטי ניין טווענטי וואן פארטינט עוועניו, גיי איך דא דורך איז דא א הויז און ס'שטייט בית המדרש תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווער שטייט ברוכים הבאים בשם ה' פארצן שטיבל הא הא הא יא דאס א גוטע נאמען פאר סקווער עס איז איין הפיכה גאנץ סקווער פארצן שטיבל וואס איך זאג ענק איז נישט קיין דזשאוק אים סיריעס איינער קומט דאך צו מיר צו אז איך זאל געבן געלט פאר א מוסד וואס ס'הייסט מען רופט עס שיעורי תורה ישיבת בין הזמנים קיצור זייער א וויכטיגע זאך זאג איך אים הער אויס וויפיל געלט ווילסטו? וויל פינף הונדערט דאלער, זאג איך געב דיר צען טויזענט דאלער, יעדער, איך זאג עס ברבים יעדער קען עס הערן, נאר מיט איין באדינג, מען זאל פארלערנען זאכן וואס ס'פעלט אויס פארן עולם, פרעגט ער למשל ווי וואס מיינסטו, למשל דאס וואס מען רעדט אויף מיין האטליין, ער מוז נישט זאגן א פופיק, ער קען זאגן אן אות ברית קודש, העלפט מען דעם עולם פארשטיין, אבער איך וויל מען זאל רעדן אז מען טאר נישט אנרירן דארטן, ווען האט א בחור געהערט אז מען טאר נישט אנרירן דעם אות ברית קודש, ווען האט ער געהערט אז אפילו ווען ער מאכט קטנים, ער מאכט פיפי, טאר ער עס נישט אנרירן. ווייל ס'ווערט אנגעהיצט און נאכדעם פארלירט ער זרע. זאגט יענער, דו מיינסט ערנסט וואס דו זאגסט יעצט? זאג איך, ניין, כ'האב עס גע'חלומ'ט נעכטן ביינאכט, און דאס איז שוין א איד וואס ער גייט פאר תורה, און דאס איז שוין א איד וואס ער איז א תלמיד חכם. האב איך אים געזאגט, איך געב דיר צען אלפים, איך וויל אבער מען זאל רעדן דאס וואס איך וויל מען זאל רעדן. קענסט עס אביסל מאדיפייען, קענסט עס מאכן אביסל אן אנדערן לשון, אבער סתם ער גייט פארקויפן דא צו מען מעג פרות שחלבו ערב שבת, צו מען מעג איך ווייס קאכן טשולנט, דאס איז אירעלעווענט. און דאס דארף ער לערנען אין די ישיבה. דאס לערנט מען נישט אין קיין ישיבה ווייל דער ראש ישיבה האט מורא צו רעדן דערפון, ווייל די מינוט ווען ער וועט זאגן א פופיק מ'טאר עס נישט אריינשטופן אין תחת, עט פרעגן דער בחור ער ראש ישיבה לעבן, דענקסט א האלב יאר צוריק דעמאלטס ווען דו האסט מיך געהאלטן דא נאך חנוכה אין די קלאסרום און דו האסט עקזעקטלי דאס געטון? שוין, זאגט דער ראש ישיבה, מען רעדט נישט פון דעם ענין, מער צניעות'דיג. פון די נייעסער וואס ס'קומט צוריק ווייסט מענטשן קאלן צוריק וויל איך ענק זאגן אפאר אינטערעסאנטע זאכן נאמבער וואן ס'איז א גרויסער רב שרייבט מיר הרב נחום איך מוז מיר הייבן די הענט פאר אייך כ'האב נישט געוויסט ווי ווייט גערעכט איר זענט ווייל ס'איז אמת דאס וואס איר פארציילט אז מ'האט גענומען נעבעך און מ'האט מאנס געווען דריי קליינע קינדערלעך דריי ברידער פון דרייצן ביז זעכצן יאר אין די מקווה זיי ווייסן נישט ווי דאס איז ווייל דאס קומט נאר פונעם פון דעם חדרי חרדים, אבער אונז ווייס מיר שוין אלעס, אונז ווייס מיר פונקטליך ווי ס'איז און ווען ס'איז און וויאזוי ס'איז און עווריטינג אלל אבאוט איט. זאגט ער, איך דאנק אייך זייער פאר אייער הייליגע ארבעט, איך האב טאקע געזאגט ביי מיר אין שטוב, נישט דא מער קיין געגייעך צום מקווה, א פרוי גייט אין מקווה, אויך נאר א פארהייראטע, אדער דען דעט, נאו מקווה'ס ביי אס אין די האוז, שוין, עפעס טוט דאך עס אויף. נאכדעם קריג איך נאך איינער, קאלט מיך אפ א איד און ער זאגט מיר, איך וויל אייך עפעס זאגן, איר האט גערעדט אפאר וואכן צוריק אז די מיידלעך גייען אנהייבן צוריק צו ארבעטן, צו זיי גייען זוכן נייע דזשאבס, און איר זענט זיך סותר מיניה וביה, איר זאגט אז א מיידל האט א שפיציגע שיך זאל קענען אריינשיסן יענעם אין די באלס, און אין די אדער הענד זאגט איר אז. מען זאל אים אנכאפן די באלס און צוקוועטשן, זאג איך וואס פארשטייסטו נישט, א מיידל דארף נישט אנכאפן יענעמס באלס, ווערט דאך פול מיט זיין זרע, זי קען נאך אהיימקומען שוואנגער אויכעט, חס ושלום, א מיידל דארף שטויסן מיט איר שיך אריין אין די באלס, אבער טאמער גייט איינער מיט א איד אין מקווה און יענער וויל אים אנכאפן, זאגט ער דריי דיך אויס, איך וויל דיך אויך אנכאפן און קוועטשן, צו ווייסט מיין טאכטער האט אזוי געטון, זי האט יענעם דערלאנגט אזא זעץ מיטן שיך צווישן די באלס, צווישן די צוויי פיס. אה די שיך האט אזא שטעקער און ס'האט זיך אפגעבראכן, עס איז נעבעך געבליבן ביי יענעם אין די באלס, עניוועי, און זי האט ארויסגעוואקט, און זי האט געזאגט, דער ראביי ראזענבערג איז גערעכט, מען דארף אלע מיידלעך אויסלערנען, און מען דארף מאכן זיכער אז עס איז דא א באלעבאס א חזיר זאל מען נישט לאזן א פרענד גיין דארט ארבעטן. עניוועי, דאס איז די צווייטע זאך וואס איז זייער גוט צוניץ געקומען. די דריטע זאך איז צוניץ געקומען, איינער זאגט מיר איז געווען אויף א שמחה, און ס'איז געווען דארטן א בחור, עלטערע בחור, איז א חתן געווארן, א, וואס איז אזא ביסל א בחור וואס האט זיך געגליטשט אביסל, אבער נישט אינגאנצן. בקיצור, און ס'איז געווארן דארטן לעבעדיג, אלע בחורים האבן זיך צוזאמגעקומען, גייט איינער צו צו מיינס א קרוב און ער זאגט, דו ווייסט ווי גערעכט דיין קאזין נחום איז? אונז פלעגן מיר דאך קיינמאל נישט דאווענען, פלעגן מיר פארקן די תפילין אינדערהיים און פארן, אונז זעמער טראק דרייווערס, זיך מיישב געווען, גיין מיטנעמען די תפילין ביי א סטאפ, ביי א סטעישאן, מ'שטעלט זיך אפ, שטעלן מיר זיך אפ אויף. פינף מינוט נישט מער און מ'זאגן מיר הייליגער באשעפער דו ווייסט אונז מוז מיר ארבעטן פאר א ליווינג אונז קען מיר נישט גנב'נען אונז זעמיר נישט גוט צו דעם וועל מיר מאכן א תפילה קצרה שנעל מ'עט אנטוהן די תפילין אזוי ווי רב ראזענבערג זאגט מ'עט מאכן די ברכה אויפן של יד און אויפן של ראש מ'עט ליינען קריאת שמע ביז השם אלקיכם אמת מען טוט עס אויס און מען פארט ווייטער איז בקיצור וויל איך ענק זאגן איז דאס נישט קיין מורא'דיגע געווינס מיט די צייט וועט ווערן נאך אביסל וואטשן צו ווייל א. איד האט דאך א אידישע נשמה, די מאמע איז דאך געגאנגען אין מקווה, מ'האט דאך געגעבן דעם איד צו עסן כשר, מ'האט מיט אים געלערנט תורה. ס'וועט גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער ביז צוביסלעך וועלן מיר האבן א נארמאלע קאמיוניטי. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. א מיידל קאלט מיך אפ און ס'זאגט מיר, איר ווייסט הרב ראזענבערג איר זענט א ספעשל מענטש? זאג איך איר, מיינט איר עס צו זאגן אויף גוטס צי אויף שלעכט? ווייל אויף א משוגענעם זאגט מען אויך ער איז ספעשל. מ'זאגט נאר נישט ס'ווארט משוגע, מען זאגט עס ספעשל. זי ניין, איך וויל אייך זאגן, איך בין זייער א אינעסענט תמימות'דיגע בית רחל מיידל, און איך קען נישט די אלע זאכן, און מיין טאטע האט מיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט, און מיין מאמע אוודאי נישט, און איך בין געגאנגען נעמען א דזשאב ביי א היימישע יונגערמאן, און כ'האב גראד כ'האב מיך אומגעקוקט האט מיר עפעס נישט געפאלן, ווייל ס'איז דא א טיר מען קען נישט אריינקומען נאר אז מען בוזט אריין, כ'האב געטראכט איך הער אייך אויס וואס וועגן איסור יחוד? עניוועי, כ'האב גענומען דעם דזשאב, און כ'האב געוואלט זעהן איף איים נאט דזשאמפינג קאנקלוזשענס. שוין. ס'איז דורכגעגאנגען איין וואך, אלעס איז געווען זייער פיין, נישט געווען קיין פראבלעם, צווייטע וואך זאגט ער אז ס'דארף קומען א שיפמענט, זייער א וויכטיגע שיפמענט, און איינער מוז דא בלייבן, און ווער ס'געדענקט איך האב גערעדט פון דעם, איך האב געזאגט דעם זעלבן משל, וועגן דעם איז דא מענטשן וואס האלטן איך האב רוח הקודש, למשל דאס מיידל האט געזאגט איר האט רוח הקודש, אבער באמת האב איך נישט רוח הקודש, איך האב עס נאכגעזאגט ווייל א טאטע פון א מיידל וואס איז שיער געווארן א וויקטעם האט עס מיר פארציילט, עניוועי ס'איז די זעלבע, בעיסיקלי איז די זעלבע וועג וויאזוי מען כאפט די מיידלעך, ער בעט דאך איך זאל דא בלייבן נאר א האלבע שעה לענגער, ווען ס'וועט קומען די שיפמענט וועט איר מיך מודיע זיין אינעווענדיג, איך זיץ דא אין אפיס, האט זי געזאגט הער אויס איך בלייב נישט דא איין מינוט נאך פינעווע ווייל דא איז נאך דא ווי נישט וואס נאך צוויי ארבייטער, און אז טאמער בלייב איך דא מיט אייך אליינס, דאס טאר מען נישט ס'איז איסור יחוד, די טיר איז צוגעשפארט דאס איז איין פראבלעם. אבער ס'איז דאך דא אויף די זייט ארבייטער. איך בין נישט מסכים צו בלייבן אפילו איין מינוט. אז איר ווילט, איר קענט מיך פייערן. ענד געס וואט? געס וואט? ס'האט קיינמאל נישט געדארפט קומען קיין שיפמענט. די מיידל זאגט מיר, כ'האב מיך דירעקט נאכגעפרעגט, קיינמאל נישט געדארפט קומען קיין שיפמענט, קיין יו פי עס נישט גארנישט, זיי קומען נישט דזשאסט אלל אוו א סאדען. נאר דעט וואס די פירסט מאושען טו מעיק שאר אויב די מיידל איז אדער נאאיוו און סטופיד ענד יו קען געט טו האר, אדער איז אליינס א סעקס מעניאק און זי קען באשטיין. סאו וויאזוי דו ווילסט צו שפילן די מיידל פעסט האר טעסט זי זאגט מיר איי וואלקט אוט אוו דעט פלעיס, וויל אפילו נישט צוריק גיין נעמען דעם טשעק פון די פאר טעג, ער האט מיר נישט געפאלן פון די ערשטע מינוט און ער איז א חזר, האב איך איר געזאגט איך וויל דיך נאר בעטן איין קלייניקייט, איך קען אים נישט ארויף לייגן אויפן האט ליין ווייל ס'איז דאך נאכנישט איט נאטינג דיד העפען יעט, דאס איז על שם האוסר, אבער דו זיי מיט די אלע דיינע חבר'טעס.

און ער וועט דיר באצאלן הונדערט טויזענט דאלער ענד יול בי מעסד אפ פאר לייף, אזוי ווי דער פרידמאן פאטאגראפער האט געטוהן, א כלה ביום חופתה האט ער בועל געווען, און אום שרייט דער טאטע איך קען אים נישט איינזעצן ווייל איך האב מורא ס'איז געווען קאנסענט, אבער ער האט באקומען הער איך הונדערט טויזענט דאלער, נעם טויזענט דיסקלעימערס, יו העוו טו בי ווערי קערפול וויט וואט יו דואינג. יעצט איז דא איבעראל אז אין ארץ ישראל האט זיך דערטראנקען א דרײַ און פֿערציק יעריגער יונגערמאן. אין א מקווה. כ'וויל ענק פארציילן, איינמאל האב איך בודק געווען עפעס א מקווה דא אין די סטעיטס, און די קוקער איז דארט געווען, וועלכע איך וואלט געמוזט האבן זאל מיר זאגן ווען זיי עפענען די מקווה השקה, ווען זי מאכט צו, איז פרעג איך איר, וואט איז יור מישען עז א מקווה לעידי? זאגט זי, איך בין א לייפגארד, זי נעמט ארויס לייסענס, זי איז א לייסענסד לייפגארד, אין קעיס א וואמען דראונס, כ'מיין ס'איז הייס, זי קען ווערן פארשמאכט. סאו לייגט זי פיקט הער אפ. ווערי סימפל. פרעג איך איר וואס איז וועגן די האר אריין און ארויס, זאגט זי זי ווייסט פון גארנישט, זי איז א לייסענסד לייף גארד. עניוועי, קודם כל אז א מענטש קען זיך דערטרענקען אין א מקווה דארף מען שטעלן לייסענסד לייף גארדס. כ'האלט שוין לאנג אז מען דארף שטעלן אין מענער מקווה'ס לייף גארדס טעסט. און נאכדעם איז אזוי, באמת'ן געשמועסט, ו ע באמת אמרי, אז איך בין געווען אמאל, כ'האב ענק שוין דאס פארציילט,

דער נפש צייט, און במילא וועט ער קענען זען ווי אן ערליכער איד דאווענט, עבודה, א מחיה. כ'וויל ענק נאר זאגן, ס'שטייט פון הייליגן רבי ר' מיילעך'ס זון ר' אלעזר צום סוף דארטן אין נועם אלימלך, הייסט עס ליקוטי שושנה, ברענגט ער אז דער בעל דבר האט אזא מנהג, ער מאכט זיכער אז ביים לעב צייט פון א צדיק זאל אים קיינער נישט קענען, נאכן טויט הייבט מען אן צו זאגן אוי ער איז געווען גאר א גרויסער צדיק און ס'איז א שאד כ'האב אים נישט געזען, עניוועי זאגט ער דאס מאכט דער בעל דבר. כדי זאלסט נישט קענען נהנה זיין פון צדיק, זאגט ער, דור לדור ישבח מעשיך, איין דור טוט לויבן דעם אנדערן דור, דעם פריעריגן, דעמאלטס איז געווען צדיקים, היינט איז אויך דא צדיקים, שאלה נאר ווי און ווען, עניוועי, איז ברענגט ער דארטן אז מען דארף אבאכט געבן יעדער זאל כאפן די צדיקים פון זיין דור, שוין, געדענק איך פלעג זיין אין נתניה, דער קלויזנבורגער רב איז דאך געווען א מאשין, כ'מיין זיין דאווענען, אלעס. א משוגעים געווען. ער געהאט דארט א קהילה פון מסתם דרײַ הונדערט מענטשן, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א מנין דארט, ווען נישט די פאר בחורים וואלט ער נישט געהאט קיין מנין. עניוועי, למעשה איז בין איך געגאנגען דארטן, און ס'איז געווען שבת בייטאג האט זיך דערטראנקען א יונגל פון בערך צען יאר אין מקווה, נישט אין מקווה, אין סווימינג פול. קיצור, דערטראנקען, מ'האט עס נישט פארשטאנען ווייל ווער גייט שבת שווימען, און ווי קומט ער אין סווימינג פול, עניוועי, פארגעט עבאוט איט. גערעדט. א וואך שפעטער איז געשען די זעלבע זאך נאכאמאל, אבער דעמאלטס בין איך שוין נישט דארט געווען, דעמאלטס בין איך שוין געהאט צוריק געפארן אויף וויזשניץ. זענען געקומען די חוקרים און מען האט אנגעהויבן אויסצופארשן די אלע וואס זענען געווען דעמאלטס, וואס אונז ווייס מען, וואס אונז האמיר געהערט, וואס אונז האמיר געזען, האב איך זיי געזאגט הער אויס, איך בין בכלל נישט געווען אין האטעל נאר צו שלאפן, און געגאנגען קיין קלויז מאקאראוו'ס טיש, און ביי זיין דאווענען מיט אלעם. עניוועי, צווייטע וואך עס איז נאכאמאל געשען, דא איז אבער געשען אזוי אז מען האט געקענט דאס קינד ארויספאמפן די וואסער, און מען האט אים מחיה מתים געווען. האט ער אנגעהויבן צו פארציילן, ס'איז דא דארט א מלצר וואס גייט מיט ווייסע זאקן, א חסידישער יונגערמאן, און ער האט אים געמאכט משכב זכור, ער האט אים געשטופט אריין זיין פיפיק אין דעם יונגל'ס תחת, און נאכדעם ווען ער האט אפגעטון וואס ער האט נישט געטארט טון, האט ער דאך געוואוסט אז דאס גייט ארויסקומען, האט ער אים אריינגענומען אינעם סווימינג פול און ער האט אים מיט די הענט דערטראנקען. זעסט היינט וואלט עס שוין נישט געקענט געשען ווייל היינט האב איך דאך שוין איינגעפירט ברוך השם א מעגל סגור איבעראל איז דא א סירקיט טעלעוויזשן און ער האט פארציילט און מ'האט אהערגענומען דעם אינגערמאן און מ'האט אים געגעבן עפעס פופציג יאר צו פינף און צוואנציג יאר תפיסה איך געדענק שוין אליין נישט א חסידישער אינגערמאן נאכדעם ווען זיי ענדיגן זייער שייגעץ שטיק ווילן זיי דאך נישט ס'זאל ארויסקומען הרג'נען זיי אויף דעם שטייט אין מדרש אז די גאנצע עשרת הדיברות איז געבינדן איינס מיטן אנדערן. קודם הייבט מען אן מיט לא תנאף, נאכדעם אז מ'זעהט אז ס'איז א מורא ס'וועט ארויסקומען הייבט מען אן מיט לא תרצח, נאכדעם אז מ'וויל נישט ס'זאל געבוירן א ממזר הרג'ט מען דאס קינד, גייט עס אזוי, דאס איז א טשעין ריעקשן פון אנפאנג ביז צום סוף, נישט צו איין עבירה, ס'איז פארבינדן מיט אסאך עבירות. עניוועי, איז למעשה איז דא דא יעצט א אינגערמאן דרײַ און פֿערציק יאר האט זיך דערטראנקען אין א מקווה, איך זאל זאגן אז דאס איז דא אזא מציאות א אינגערמאן קען זיך דערטרענקען אין א מקווה ביי דרײַ און פֿערציק יאר? ס'איז פול אוו בעלאוני. אדער האט אים א יונגל דערטראנקען ווייל ער האט אים געפאטשקעט, אדער איז ער געווען דעפרעסט. רבי שלמה זלמן אויערבאך, ע, דער דער פון ירושלים. ער איז א זון פון רבי שלמה זלמן אויערבאך. ער האט נאך א ברודער וואס ער הייסט רבי אברהם דוד אויערבאך, ער איז רב פון טבריה, ער איז אזא אויסגעפליקטער שייגעץ, ער האט מיר אליין געזאגט, איך געב א הכשר דא אויף אלע פלייש אין שטאט, אבער איר זאלט חלילה. נישט עסן ס'איז טרייף? אליין האט ער מיר געזאגט? למעשה האב איך געטראפן אז זיין מקווה איז אויך געווען טרייף, איך האב געזאגט איך וויל עס פאררעכטן האט ער ארויסגעשטעלט צעטליך, ער איז אזוי ווי איצו פימפ, נאר די חילוק איז אז איצו פימפ קען שוין נישט פישן און ער קען, ע, ער קען נאך יא פישן, געהאט אויך א סטראוק, עניוועי האט ער ארויסגעשטעלט צעטליך אין גאנץ טבריה, גרויסע לאלעכער, איצו מיינט ער קען שטעלן לאלעכער, יענער איז געווען א מעטער אויף צוויי, ווייסט וואס דאס הייסט? זעקס פיס הויעך, ס'האט נישט געקענט אפילו ארויפגיין אויף יעדן פאול. אז ס'איז געקומען א מאן דהוא פון ניו יארק נחום ראזענבערג און גע'פסל'ט די מקווה און ס'איז שקר און פארטיג. איך האב אים אנגעפיפן, די בלנית, די פרוי וואס נעמט קער פון די מקווה איז א גרויסע יראת שמים, און זי האט מיר געגעבן די שליסל, איך האב געברענגט א סעמענט טראק, איך האב ארויפגעגאסן אויפן דאך פרישע סעמענט, ס'זאל נישט זיין אזא פלעסטיק וואס איז געווען דארטן וואס האט געווען א בית קיבול, איך האב עס קאנעקטעד מיט אייזען, וואס איך האב עס אליין געמאכט, די רב האט אפילו נישט געוואוסט, און ווען איינער האט יא געוואוסט. איך האב אליין איבערגעמאכט די וואסער און די בלנית האט מיר אלץ געגעבן די שליסל, זי האט מיטגעארבעט מיט מיר. שפעטער בין איך געגאנגען רופן דעם שייגעץ אויערבאך און כ'האב אים געזאגט, קום אהער, איך וויל דיך עפעס בעטן, קום באקוק מיין דזשאב וואס כ'האב געמאכט, ווייל דו גייסט געבן ווייטער א הכשר דערויף, דו ווייסט אפילו נישט אז כ'האב דא געארבעט. אזוי צופרידן געווען, זאג איך, אפשר קענט איר מיר געבן א צעטל, די די קאפיס איז געווען ארומגעשיקט, איך וואלט געוואלט האבן א צעטל, פרעגט ער צו וואס דארפט איר עס האבן, זאג איך דארף דאך אמאל איינמאל אויך דאך דארפן פעיסן דעם הייליגן באשעפער. און איר ווייסט דאך, נאך הונדערט און צוואנציג, ווענעווער איט וויל בי, זאג איך, איך וויל אים ווייזן, איך וויל אים ווייזן וואס איר האט געטון מיט מיר, ניין, ס'פעלט דאך שוין נישט אויס, איך האב שוין אלע אוועקגעווארפן, איך האב אים געהאט אין דר'ערד, ער האט נעבעך געהאט א זון, ס'איז געווען א מענטל ריטארדעד פערסאן, ער האט זיך אין א מקווה דערטראנקען, וויאזוי? ער האט זיך צוגעבינדן מיט א טשעין, און ער האט זיך נישט געקענט שוין אויפמאכן, ער האט געגעבן א שטויס מיט די פיס, זאל זיך אנהייבן אנצופילן די וואסער, און ס'האט זיך ארויפגעפילט ביז העכערן נקב השקה, און ער איז געשטארבן. איך זאג דאך די גאנצע אויערבאך איז אזוי, ס'איז דא גרויסע תלמידי חכמים רבי שלמה זלמן אלע, און דער אנדערע דער פלג ירושלמי רבי שמואל אויערבאך מיט זיין נעפיו, דאס איז מענטל ריטארדעד פיפל, און מען דארף זייער וואטשן, מען גייט ארום מען גייט פראטעסטירן ווייל זיי האבן געהייסן, בסוף גייט מען אים אויפפיקן. יעצט איך זאג נאכאמאל, איך האלט אז זיי טוען אן עוולה מיט דעם וואס זיי נעמען די וויקער פארטי און זיי. טוען די ספרדישע אינטערעגעיטן און מיידלעך, זיי טוען אסאך ראנג, דערס נאו דאוט אבאוט דעט, באט אן די אדער הענד צו גיין אפשטעלן די גאס, דער פרייער איז נישט מחויב פון דיר צו ליידן, דער מאסט בי אן אדער וועי טו דו טינגס, כ'האב געזעהן ווען דער חזון איש האט מבטל געווען דעם גאנצן דרעפט, איז געווען אן אנדערע וועג, דער חזון איש זכרונו לברכה האט זיך געטראפן מיט, און ס'איז געווען א שטיקל דרוק פון וואשינגטאן אויכעט, כ'וועל עס נישט אוועקמאכן.

משיב הרוח ומוריד הגשם ותן טל ומטר לברכה, אזוי זעט אויס די גרעסטע גאס אין ירושלים, שטייען דארטן טויזענטער בחורים און מען פראטעסטירט, מען קען נישט דורך פארן, די באסעס איז אפגעשטעלט, אלעס איז א מחיה, און נאכדעם קומען די פאליס מיט גרויסע. פייער לעשער טראקס און מען נעמט זיך גיסן וואסער אויף די חברה, די חברה טאנצן א רקידה אינמיטן די גאס, און משיב הרוח ומוריד הגשם ותן טל ומטר לברכה, מען טאנצט מען פיצט זיך, ס'איז זייער שיין אבער איך וויל אייך עפעס זאגן, קיין סענס מאכט עס נישט ווייל ס'איז דא פרייע וואס ווילן אויך דורכפארן די גאס און דעי גאנא סטארט געטינג א ליטל פעד אפ אוו אס און דער איז אדער וועיס טו דא איט. יעצט נאך א זאך וואס עטס מוזטס פארשטיין ס'איז דא די קבלה ספרים ווערט געברענגט און ס'איז דא אין די ראשונים'דיגע חסידישע ספרים אין אנפאנג פון די תלמידי בעל שם ווערט גענוצט אזא אויסדרוק אז גבורות ווערן נמתק נאר בשרשן וואס דאס מיינט איז איך גיי זאגן זאלסט פארשטיין וואס דאס מיינט איז. אז ביי יעדע זאך דארפסטו גיין וואו דער שורש איז, און ווען דו'סט צוקומען צום שורש וועסטו עס דארטן קענען פאררעכטן. די זעלבע אויך דא איז דער שורש נישט די בחורים, דאס איז די ראשי ישיבות וואס זיי ווארפן ארויס די בחורים, און נאכדעם די צווייטע זאך וואס מען דארף וויסן איז דא איז דער שורש נאך א זאך, א מורא'דיגע זאך, די מיידלעך זענען נישט די פראבלעם נאר ווייל מען ווארפט זיי ארויס איז ווידער די ראשי ישיבות מיט די הנהלה, און נאכדעם דאס. געזאגט אז מ'לאזט אז מ'זאל פייניגן די שוואכערערע עלעמענט, דאס איז נאר וועגן דעם ווייל ס'איז דא היימישע אין כנסת, זיי טוען דאס, כ'ווייס נישט פונקטליך פינפוינטן דעם נאמען, אבער זיי ארבעטן אינאיינעם מיט ועד הישיבות, דאס איז קלאר, איך בין דארט געווען, כ'האב אלעס מברר געווען, יעצט ווער דער שייגעץ איז דאס וועט ארויסקומען אפאר יאר ארום, נישט יעדע זאך ווייסט מען גראד, אונז האבן נישט געוואוסט אז בן גוריון האט געהאלפן. פארקויפן די אלע קינדער פון די תימן'ער, יעצט קומט עס ארויס, די כנסת זאגט עמטליך אז ס'איז אמת, נעקסטע וואך צו צוויי וואכן ארום גייט זיין קענעדי'ס איך ווייס פופציגסטע געשאסן טאג, איך ווייס פונקטליך וויפיל, און דער פרעזידענט האט געזאגט און געסיינט אז יא מ'מוז עס ארויסגעבן פון די ארקייווס, דער עולם וויל וויסן ווער ס'האט אים געשאסן, צו רוסלאנד האט אים געשאסן, צו די קעי דזשעי בי, צו די עף בי איי, צו די סי איי עי, און ס'גייט די גאנצע אמעריקע שטייט מיט ממש מיט די אפענע מוילן. ווער ס'איז געווען? אונז ווייסט מען. ס'איז געווען אן אינסייד דזשאב פון די עף בי איי. מ'האט אים געשאסן פינף פיס אוועק פון וואו ער איז געווען ווייל ס'איז נישט געקומען רובי אסוואלד. כ'האב געזען מ'האט יעצט אינטערוויוט איינער פון די עף בי איי. האט מען געפרעגט אים וואטס די טיערי מיט רובי און אסוואלד. זאגט ער איטס א טיערי. איטס א גוד דריעם. איטס נאט דערס נאו נאו טרוט ביהיינד דיס. האט צוגעשטעלט איינער הי די קילער הו קילד די קילער דעט קילד פרעזידענט קענעדי. כ'דענק ס'איז געווען אין סיקסטי טרי סיקסטי פאר. כ'בין געווען נאך א קליין יונגל דעמאלטס. ס'הייסט אמעריקע איז איין. שטיק בלאף. נישט אמעריקע, יעדע לאנד איז א שטיק בלאף. סאו יעצט גייט ארויסקומען דער אמת. אפאר יאר ארום וועט ארויסקומען ווער וועלכע שייגעץ איז געווען אונטער דעם אז מ'זאל נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, און זיי האבן זייער פיין סוקסידעד. טו א סערטען פוינט האבן זיי געמאכט א מעידזשער דזשאב. ס'איז דא אריבער פופצן טויזנט פרומע יונגלעך און מיידלעך וואס זענען היינט אין מיליטער. יעצט חבד דער רבי האט געזאגט אסאך תורות מען זאל נישט גיין אין מיליטער נישט גיין אין מיליטער איז דא אין צפת איז דא איינער פון די חבדסקע רבנים זיי האבן געמאכט א דיעל מיט די גאווערמענט און זיי האבן געזאגט זיי'לן יא שיקן די בחורים סאו בעסיקלי חבד האט זיך אריבער געשטעלט אויף די לינקע זייט אבער ס'איז דא וואס זיי פייטן עס הרב לאנדא פון בני ברק מיט נאך אפאר ערנסטע רבנים זענען ארויס מיט קול קורא'ס. כ'בין געווען ארץ ישראל איז ארויס געגאנגען קול קורא'ס איבער גאנץ ארץ ישראל אז ס'איז נישט געווען דעם רבינ'ס דרך און מ'זאל חלילה נישט שיקן יונגע בחורים אין מיליטער, זיי דארפן טרינקען וואדקע און זאגן מאמרים אין חסידות, נישט גיין אין קיין מיליטער. עניוועי, ס'איז זייער א ביטערע פרשה. צוביסלעך קומט ארויס אז ראשי ישיבות באקומען מיליאנס אוו דאלארס, עטס ווייסט נישט? כ'האב יעצט געליינט וועגן עפעס א ראש ישיבה, באקומט מיליאנען דאלאר. און ער איז אזא מין כיטרע יונג, ער האט געזאגט, איך גיי נישט שיקן די בחורים אין מיליטער, נאר איך גיי זיי נישט לאזן פראטעסטירן אויך נישט. פאר דעם אליין האט ער פארלאנגט מיליאנען דאלאר. אידישקייט איז געווארן א ביזנעס. ווען דער אייבישטער זאגט, זאלסט עסן כשר'ס, זאגט דער רב, פיין, איך וועל דיר געבן כשר'ס, איך מאך דערויף פופציג פראצענט, פלאס איך גיב דיר טרייפות אויך, אפילו נישט כשר. ס'געווארן אזא ביזנעס דאס גאנצע אידישקייט, ס'איז א שרעק אז מ'געט זיך א צו צולייג, איך שטיי אויף פון אינדערפרי ביז ביינאכט, מ'דארף אנטון א ציצית, איצא פומפ האט אריינגעברענגט א טרעילער לאוד פון ציצית, מ'האט עס געמאכט ביי די גוים אין טשיינע, ס'איז שטריק, ס'איז בכלל נישט קיין ציצית, ס'האט געדויערט אפאר חדשים ביז מ'האט עס געכשר'ט און איינער פארקויפט עס, אבער גיין ווייטער, מ'דארף עסן, פרישטיג, אייער, די אייער האט יעצט געכאפט אין ארץ ישראל אויכעט, פופציג טויזנט צו כ'ווייס נישט וויפיל טויזנטער אייער, ס'איז אלץ פול מיט סאלמאנעלא. עס קומט פון דעם שווארצן מארקעט, דאס מיינט אז עס קען זיין פון טרייפענע הינדלעך אויך, און פלייש דארף איך דיך אפילו נישט רעדן, סא יעדעס ווארט וואס איך זאג, כל המוסיף גרע, איך זאג נאכאמאל, ס'איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש, נישט טשיקן, נישט רינדער, אין גאנץ אמעריקע, נאר וואס מען זאל זיך נעמען עסן קריעם און טשיז, דאס איז אויך נישט כשר, ווייל עס קומט פון א בהמה וואס מען האט איר געמאכט די נידעלס מיט די אלע אנדערע זאכן, איז עס אויך נישט כשר. די טשיקענס זענען גענידלט, די טשיקענס זענען צומת הגידין, וואס געשעהט איז מען שטאפט אן די טשיקענס ס'זאל וועגן מער, און די פיס האט נישט קיין כח אויסצוהאלטן, הייבט מען אן מיעוט המצוי מיעוט שאינו מצוי, עס זענען ליגנערס, זענען ליגנערס, ס'איז א רוב המצוי יעדן טאג, אונז ווייס מען די פאקט, פארוואס אז איינער גייט שעכטן דא ביי א קוני בוטשער קומען ארויס, איך ווייס נישט פון וויפיל פון פינף און צוואנציג טשיקענס קומען ארויס צען עלף טרייף. געמאכט. נו וויאזוי? איך מיין מיעלמארט האט עפעס א מעדזשיק ווארד צו דעם? ניין, דאס איז דאך א דזשאוק. כ'דענק נאך איינע פון מיינע קינדער, א מיידל, איז אהיימגעקומען פון סקול, האט זי דערציילט אזוי, ס'איז געווען א חכם וואס האט געגעבן קמיות, א איד האט געהאט א פארעם און די טשיקנס זענען געפייגערט, האט דער חכם געזאגט, פאר פינף הונדערט דאלער וועל איך דיר געבן א קמיע זאל מען אויפהערן צו פייגערן. שוין, גייט דורך א וואך, ער האט געגעבן די פינף הונדערט דאלער, זיי פייגערן ווידער. קומט ער נאכאמאל צום חכם, זאגט ער, פאר פינף טויזנט וועל איך דיר געבן א פאוערפול קמיע. שוין, דאס איז די זעלבע געשען, ס'איז ווידער געשטארבן. קומט נאך א וואך שפעטער קומט ער פאר צען טויזענט געב איך דיר אזא קמיע וואס הערן אויף שוין צו שטארבן נישט נאר דעס די וואס זענען געשטארבן ווערן נאך לעבעדיג שוין ער געמבלט מיט נאך צען טויזענט א יאר שפעטער טרעפט ער דער חכם טרעפט ער דעם פארמער פרעגט אים זאג מיר דו האסט נאך הינדלעך ווייל איך האב נאך קמיעות שטייסט זיך אלץ בלאף מיט ליגענט די גאנצע זאך עניוועי איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם דא עסען כשרס איז נישט דא און נישט מיליכיגס נישט פליישיגס די ציצית האבן פראבלעמען די תפילין האבן פראבלעמען איך האב יעצט בודק געווען מיינע תפילין אין ארץ ישראל איך מוז בודק יעדע צוויי יאר. זאגט ער מיר די פרשה איז נישט פאר א איד ווי איר, עס איז ממש קוים וואס כשר, זאג איך אים עס קען נישט זיין ר' איד, איך האב געקויפט ביי דעם און דעם סופר, דאס איז מיינס א געשוועסטער קינד, און איך על דיר ברענגען מיין רבינו תם'ס, איך וויל זאלסט עס עפענען און זען צו עס איז די זעלבע פרשה, זאגט ער ניין עס איז נישט, זאג איך אים דעמאלטס האט איר עס צוויי אהאלב יאר צוריק געטוישט, זאגט ער עס קען זיין, יעדער ברענגט אריין, מ'זאגט איך מוז עס שוין האבן פערטיג. און עט די ענד אוו די דעי קען מען עס טוישן, וועגן דעם האב איך מיך אויסגעלערנט נאך א זאך, אז איך בין בודק מוז איך דארט שטיין פון אנפאנג ביז צום סוף, טאמער בין איך נישט דארט טראסט איך גארנישט. און אזוי דרייט זיך דורך דער טאג מיט יעדע זאך, ס'איז ממש א שרעק וואס מ'האט געטון מיט כלל ישראל, און די זעלבע טוט מען יעצט מיט אונזערע קינדער, מ'פארקויפט די קינדער, מ'זאגט צו גיין צום מיליטער ווייל דער ראש ישיבה קריגט אפאר טאלער, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ס'איז א בראך. וואס אבער דאס האלט אן אזוי אונז האבן נישט קיין ערנסטע מנהיגים און סטויג נישט אונז האבן מנהיגים וואס זיי נעמען געלט און מיר האבן דעם משוגענעם אויערבאך וואס איז סתם א צודרייטער ווייסט נישט וויאזוי צו פירן אזא געשעפט נה א געשעפט מוז מען קענען פירן זעסט למשל אין אמעריקע טראמפ פירט נישט דאס געשעפט ער האט זיינע יועצים איר ווייסט ווער ס'פירט יעצט די גאנצע מלחמה מיט נארט קאריע ס'פירט איין מענטש די טשיף אין סטעף פון די אמעריקען ארמי, ער פירט די גאנצע זאך, דאנעלד טראמפ זאגט ברוך הוא וברוך שמו און אמן, דאס אלעס, און אזוי דארף זיין, האט מען געהאט אמאל א פארמער א פינאט מען, ער האט אלעס געוואלט פירן און ער האט גארנישט געקענט פירן, און ער וואז א פלאפ, און דאס דארפט עטס וויסן, סדארף זיין איינער א נארמאלער זאל פירן, און וויבאלד סאיז נישט דא היינט קיין נארמאלער אדער סדא געלט גנב'ערס, אדער סדא סתם משוגעים, טויג נישט דאס געשעפט, איך גיי מיך נישט פאר ענק אויפטון ווייל איך האב נישט מיט ענק גארנישט נאר ס'האט מיך אפגעקאלט איינער א גרויסער פירער פון די אגודה, און ער זאגט איר זאלט וויסן ר' נחום ווען איר האט אנגעהויבן אייער מלחמה צען יאר צוריק האבן אונז געוויסט אז איר עט זיך ברעכן קאפ וויאזוי אדער עט איר ווערן משוגע פרום און איר עט אריינפירן מיט די אראבער גיין אינאיינעם אזוי ווי די נטירה קרתא אדער עט אייער מלחמה ווערן דיזאלווד ווייל איר עט באקומען געלט למעשה האמיר געזען ביידע זאכן איר האט געהאט נישט איר האט געוואלט נעמען געלט איר האט זיך אויסגעלאכט פון געלט ווייל אונז האבן אייך געשיקט מענטשן וואס האבן אייך געאפערט גרויס געלט. און אין די זעלבע צייט איר האט געוואוסט ווי איין און ווי אויס, איר זענט נישט, איר האט נישט איבערגעצויגן די שטריקל, מיט אראבער זענט איר נישט געגאנגען, ס'איז געווען גלחים וואס זיי האבן אייך געאפערט אז זיי ווילן גיין מיט אייך, איר האט זיי געזאגט ניין, ווייל אונז האמיר דעם זעלבן קאמען דענאמענעיטער, אבער אונז האמיר נישט דעם זעלבן גאט, און ממילא קען מען אונז נישט גיין אינאיינעם. און די, ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך, זיי האבן, זיי זאגן זיי האבן געמאניטערט די גאנצע צייט, די סוקסעס איז געווען, כ'האב נישט געזוכט גרויס, כ'האב געקענט גיין אין פראנט פון זאליקא'ס הויז און פראטעסטירן און ברענגען נאך א פאר משוגעים און נאך א פאר משוגעים, ס'וואלט זיך אויסגעלאזט מיט א פייט מיט אלעם, דאס איז נישט געווען מיין מלחמה, מיין מלחמה איז נישט אז זאליקא זאל כאפן דעם פראסק, מיין מלחמה איז געווען אז יעדער ראש ישיבה וואס האט ארומגעפעצלט מיט בחורים זאל כאפן דעם פראסק, און די זעלבע איז יעצט מיט די ישיבות אויכעט, עטס ווייסט שוין דריי יאר ארבעט איך שטילערהייט, כ'האב נישט געזאגט פאר קיינעם. דריי יאר ארבעט איך אז מען זאל לערנען סעקשועל ביהעיוויער אין אלע קלאסן איבער די גאנצע וועלט, און איך האב אויסגעגעבן אויף דעם טויזנטער און צענליגע טויזנטער דאלאר, יעצט ווערט עס הערשט א ריאליטי, יעצט גייט שוין די גאווערמענט ארום, זיי זאגן זיי גייען אינספעקטן אלעס, נישט געגאנגען אטאקירן קיינעם, איך האב געוואוסט. איט טעיקס טיים, קומסט אן אדם הראשון מיט א נייע זאך, מען וועט לאכן פון דיר, באט איט טעיקס טיים, באט איין זאך, יו העוו טו וואטש מי ומי ההולכים. איך זאג אייביג די תורה, משה רבינו קומט צו פרעה און זאגט דער אייבערשטער האט געזאגט שלח עמי ויעבדוני, פיין א גוט געשעפט, איז פרעה זאגט פאר משה רבינו זאג מיר מי ומי ההולכים, וואס האט ער געוואלט מיט דעם, דער אייבערשטער זאגט שיק יעדן ארויס, וואס הייסט מי ומי ההולכים ווער העט גיין, אייביג געטייטשט מי ומי ההולכים מיינט נישט ווער ס'עט גיין, מי ומי ההולכים מיינט ווער העט גיין מיט וועם, אז מ'שטעלט צאם בן גוריון מיטן סאטמארער רבי'ן,

מ'דארף וויסן ווער גייט מיט וועם, דאס האט פרעה געפרעגט משה רבינו, לאמיר הערן וויאזוי גייסטו אויסשטעלן דעם עולם, מי ומי ההולכים, ווער גייט גיין מיט וועם, האט משה רבינו געזאגט, ס'גייט זיין בנערינו ובזקנינו נלך, ס'וועט גיין עקסטערע די יונגלעך, עקסטערע די זקנים, עקסטערע די מענער, עקסטערע פרויען, אה, דעמאלטס האט ער געוואוסט דו ביסט טאקע א שליח פונעם אייבערשטן. איז וואס וויל איך ענק זאגן מיט דעם? מען דארף וויסן ווער ס'שלאגט אונז, אונז שלאגן די היימישע מענטשן, וואס האסטו? דו גייסט אינמיטן די גאס און דו זינגסט אזא שיינעם ניגון ותן טל ומטר לברכה, זיי קומען לעצטנס מיט אזאלכע שטינק באמבעס און זיי שפריצן אן דעם עולם, ס'דא מענטשן וואס זיי קומען אהיים שלאפן, זיי קענען אפילו נישט שלאפן אינדערהיים ווייל די גאנצע הויז גייט שטינקען, זיי גייען זיך שלאפן אין די גאס, ס'אנבעליוועבל. אבער יענער איז דיר גארנישט שולדיג, דיר איז שולדיג דיין ברודער, דיר איז שולדיג די אלע וואס זיי פארקויפן אונז ארויס פאר געלט, און דאס דארף מען וויסן, דאס הייסט גבורות ווערן נמתק נאר בשרשו, גיי און טו זיך שלאג געבן, יענער האט דיר גארנישט געטון, דו דארפסט גיין דער וואס עס שלאגט דיך, פארשטייסט? און ממילא די זעלבע דא אויך, דו דארפסט וויסן וועלכע ארגענעזעישאנס שלאגן זיך אז מען זאל נעמען די בחורים און די מיידלעך אין מיליטער, היימישע, ס'אלץ היימישע, וועלכע ראש ישיבות קריגן געלט, דעמאלטס העסטו קענען עפעס אויפטון, ביז דעמאלטס העסטו נישט קענען גארנישט אויפטון. יעצט כ'האב ארויפגעלייגט אויף ענגליש פאר די מענטשן וואס זיי קענען ענגליש און דאס גייט ארום איבעראל, לייג עס ארויף דא אויך ווייל איך וויל אז ס'זאל האבן א פרסום. דאס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. איך בין נאכנישט זיכער צו סאטמאר איז נישט אינוואלווד אין די גאנצע זאך, דערצו נעם איך נאר דיסקלעימערס ווייל איך ווייס נישט פאר שור. אז זיי האבן א מנהג די ציונים קודם גייען זיי צו סאטמאר און זיי פרעגן זיי מה יקר לך, דעלעגאונען ניימאר וויפיל דארף דאס קאסטן? איך האב געהאט, איך האב געארבעט פאר א איד וואס איז געווען א גרויסע בעל צדקה און ער האט געהאט א בענק אקאונט אין בנק לאומי, האב איך אים געבעטן איך וויל עס נישט, איך בין דיין גבאי צדקה איך וויל נישט, זאגט ער קום מיט מיר אריין, איך גיי מיט אים אין די באנק און דער ווייס פרעזידענט פון די באנק ווייזט אז סאטמאר רב לייביש לעפקאוויטש איז געווען אונטערגעשריבן אויף א פינף מיליאן דאלער לאון צו בויען קרית יואל די הייליגע שטאט און עס איז דארטן געשטאנען אז ביז ווילאנג צוריק. מען וועט נישט אפצאלן דעם לאון, קען מען נישט גיין א פראטעסט קעגן די מדינה. דערווייל איז סאטמאר נאכנישט געגאנגען קיין איינמאל קיין פראטעסט, קוקטס נאך, דאס איז שוין אלט מסתם דרייסיג פערציג יאר, נישט געגאנגען קיין פראטעסט, מען איז געגאנגען פאר קלייניגקייטן דא און דארט, אבער קעגן די מדינה האט מען נישט גערעדט. ווייל דער סאטמאר רב פלעגט אלץ אויסשרייען, די עיקר פראטעסט איז קעגן די מדינה, היינט איז שוין נישט דא די זאך, ווייל יעצט האבן מיר שוין נישט קיין פראבלעם מיט מדינת ישראל, מדינת ישראל געבט אונז וואס אונז בעטן. די לאון דארף מען קיינמאל שוין נישט באצאלן, מען דארף נאר נישט גיין פראטעסטירן, פאר געלט קען מען יעדע זאך קויפן. יעצט דעם מיטוואך האט מען געכאפט אין ארץ ישראל א מענטש פונעם חרדישן ציבור, ער איז איין און דרײַסיק יאר אלט און ער פלעגט נאכלויפן יונגלעך און מיידלעך און האט מיט זיי געטון זנות, דינסטאג האט מען אים ארעסטעד. און היינט האט מען אים געברענגט אין דארט. א חסידישע, א אידישע, מיט א לאנגע בארד, מיט אלעם. די חדרי חרדים האט אזא זאך ס'הייסט וביערת הרע מקרבך, יעדעס מאל מען כאפט א חזר לייגט ער עס אריין וועגן וביערת הרע מקרבך. יעצט ער איז איין און דרײַסיק יאר אלט און ער פלעגט דרייוון א קאר, פלעגט נעמען, און מען האט אים געכאפט אז ער האט געטשעפעט מיידלעך פון פֿערצן ביז זעכצן יאר. און ס'איז אויכעט געווען פארבינדן מיט אביסל פון די ריכטיגע סחורה, פון סם, פון סמים, פלעגט זיי דרייוון געהעריג אין סקולס וכדומה, און ער האט שוין געהאט א קאנעקשאן צו זיי, פלעגט ער זיי שוין נעמען אויף פלעצער, פלעגט ער זיי נעמען אויף אזאלכע פלעצער וואס איז געווען מבודד, מבודד מיינט אזאלכע שטילע פלעצער, און דארט האט ער מיט זיי געטון וואס ער האט נאר געוואלט. שוין, יעצט איז דא ארעסטס וואס ווערט יעצט געמאכט פאר היימישע מענטשן, זענען אינוואלווד אין בילדינג אינספעקשאן, ס'איז אזא חילול השם וואס דא גייט פאר, יעדער געווען אין ריעל עסטעיט, אין ריעל עסטעיט האט אפגעקויפט אינספעקטערס, דער אמת איז משה דוד נידערמאן גייט אויך נאך האבן א שווארצן סוף, ווייל זיי ווייסן פונקטליך אז פאר יעדעס מאל ער טוט איבערארבעטן א בילדינג, קאמערשל פאר רעזידענשל, דאס איז מיליאנס אוו דאלערס אנדער די טעיבל וואס דא איז פארגעגאנגען, זיי ווייסן דאס, נאר זיי האבן אים נאכנישט געפינפוינטעט. אבער זיי האלטן ביי דעם אויך. אבער דאס האט נישט מיט מיר, דאס האט אנדערע מענטשן וואס זיי מסר'ן. און זיי האבן אין די בילדינג אינספעקשאן גענוג מסרים. דאס איז נישט אפילו א גרויסער רב אויך. נאר גארנישט. אויב דאס איז דער וועג צו מאכן פרנסה, דאס איז נישט קיין וועג. דאס זאלט איר זיך אויסלערנען, ווייל דער עווענטשעלי, דער סוף גנב איז לתלייה. און ס'מאכט אן א חילול השם, א גוי וויל שוין נישט האנדלען מיט א איד. און ביי אונז נאר געווען איין פראבלעם. די ציוניסטן זאלן עובר גיין אויף שלש שבועות. שלש שבועות, יא, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, אבער לא תגנוב מיט די אלע אנדערע זאכן מיט א חילול השם, די אלע זאכן איז מותר געווארן? דא האט מען אונז געלערנט און פארטיג. יעצט דארף מען שוין נעמען צו גיין געלט פאר פדיון שבויים, מ'דארף דאך אויסלייזן די חברה. ווייסט פאר נחמיה וועבערמאן איז געווען מיליאנען דאלער צו ווארפן. עניוועי, אין פאנאמא איז דא יעצט א מורא'דיגע זאך, ס'איז אוועק איינער פון די עלטסטע רבנים, ער האט געהייסן הרב יוסף שאשא, איין און נײַנציק יאר אלט געווען, ער איז געווען א איבערגעגעבענער מענטש, און ער איז יעצט געשטארבן, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז די אנדערע וואך פאר איך דארט אהין, טאקע וועגן א מקווה, שטעלט דיר פאר וויאזוי דאס ארבעט, ער איז געווארן א רב. די מנהל פון די תלמוד תורה קודם ווען ער איז געווען אלט אכצן יאר אלט, אבער אין חלב, איר ווייסט ס'איז דא די חלבים די ספרדים. חלב דאס איז ארם צובה. און שפעטער איז ער געקומען אויף ארגענטינע, פון ארגענטינע איז ער געקומען אויף פאנאמא, און ער האט איבערגעלאזט אסאך קינדער און אייניקלעך, און שוין ברוך השם ער האט גוט אפגעלעבט זיינע יארן, עניוועי איך וועל דארט זיין די אנדערע וואך מיטן אייבערשטנס הילף. אויך וועגן א מקווה. יעצט, ס'דא צענדליגע טויזענטער אייער אין ירושלים וואס מ'האט געכאפט אז די אייער מיטן נישט די העלט קאודס פון די ארץ ישראל'דיגע גאווערמענט, און זיי האבן בכלל נישט געהאט קיין זיגל פון ווי זיי קומען, ווער ווייסט פון ווי מ'האט זיי געברענגט, און ס'קען זיין ס'געווען טרייפענע אייער אויכעט. נאר היינט איז שוין נישטא כמעט גארנישט וואס מ'קען עסן כשר'ס. יעצט, מ'האט אויפגעפיקט די וואך אין ירושלים א צוויי און צוואנציג יעריגן חזר וואס ער האט מאנס געווען א מיידל. ער הייסט מיכאל עלנבויגן ווייסט וואס זיי טוען אין ירושלים ווען זיי גייען פראטעסטירן מען זאל זיי נישט נעמען אין צבא און דא האט ער געכאפט נעבעך א מיידעלע פון דרײַצן יאר און ער האט זי נישט געקענט אויפן אינטערנעט דאס איז שכנים דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין און ער האט געטוען וואס מען טאר נישט מיט איר מעשה סדום ער האט געשטופט אין אחור ער האט געשטופט אין די וועדזשיינע ער האט מיט איר געטוען אלעס. און זי האט נעבעך נישט געוויסט וואס ער וויל, זי האט געמיינט אז דאס איז עפעס א ליבשאפט צו וואס, און למעשה דאס איז וואס מען דארף זייער וואטשן, מען דארף מיט די קינדער לערנען, איינער גייט דיר נאך, איינער ווערט מיט דיר פרענדלי, סאמבאדי איז פאלאוינג יו, סאמאן איז אפערינג יו סאמטינג, קענדיס, גודיס, עניטינג, מורא'דיג וויכטיג. אז מען זאל ביי אלע זאכן האלטן א קאנטראל אויף די קינדער, איז במילא זאלט איר וויסן אז מען דארף אנהייבן צו וואטשן, ס'איז געפערליך. יעצט עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט מען זאל שיקן דעם קינד ארבעטן און נישט שיקן אויף ארץ ישראל, איך ווייס ס'דא יעצט עטליכע קהילות וואס האבן געשיקט נײַנציק בחורים אויף ארץ ישראל, מען זאגט מען וואטשט גוט, דו קענסט נישט וואטשן היינט קען מען נישט וואטשן איז ס'איז זייער שווער היינט צו וואטשן יעצט איז דא אין די דאמעטאריס טוט זיך אפ די ארגסטע זאכן ווען די תולדות אהרן רבי האט געהערט אז אין זיין דאמעטארי טוט זיך בחורים מיט בחורים האט ער געזאגט איך ברויך נישט קיין דאמעטארי יעדעס קינד זאל שלאפן אינדערהיים זאל אים די טאטע וואטשן איז אין בני ברק איז דא א דאמעטארי וואס אין די דאמעטארי איז דא אסאך אסאך מיידלעך אין ס'איז געווען א פרוי וואס זי איז א מדריכה און ס'איז געווען דארטן איר משפחה דארט און מען האט אנגעהויבן צו טאטשן די מיידלעך, ס'איז ממש א שרעק וואס דארט איז פארגעגאנגען, יעצט געטאטשט זאגט מען האט נאר דעס פרוי, זי א דרײַ און צוואַנציק יעריגע מדריכה און זי האט געטון מיט די מיידלעך וואס מען טאר נישט, מיידלעך צווישן פֿערצן און זעכצן און צווישן עלף און צוועלף. יעצט זי האט מודה געווען גראד און מען האט זיך געכאפט, אינטערעסאנט ארץ ישראל זענען זיי גראד מודה. און ס'איז גרויסע צרות יעצט, איז דאס וויל איך ענק זאגן, דו שיקסט אין א דארמיטארי, איך מיין מ'האט געשיקט אין קעמפ אריין, אה מ'האט געשיקט צו ר' אידל אין קעמפ, ר' אידל'ס משפחה איז געווען די גרעסטע חזירים, סאו ווער גייט זיך אננעמען פארדעם, און איך האב געזאגט מ'טאר נישט שיקן קיין קינדער אין ארץ ישראל, און ווער ס'שיקט איז א גרויסע בהמה, דארט איז ארגער די מצב ווי דא, איך זאג ענק איך בין געווען דארטן. פיר חדשים, כ'האב געקענט האבן יעדן טאג אומזינסט וויפיל מאריוואנא כ'האב געוואלט, די קינדער פלעגן עס גיין נעבעך פארקויפן, פלעג איך זאגן כ'האב נישט קיין געלט, האבן זיי געזאגט איר קענט נעמען צוויי אומזינסט, איך האב דאס צו צו מיר צוריק קומען. פארשטייסט וואס דארט איז פארגעגאנגען? עניוועי, ס'דא אין מירון איז דא דאך הכנסת אורחים קארלבאך, און ער האט א שותף פערלמוטער, יעצט קארלבאך איז געשטארבן, און פערלמוטער. איז דער נואף, דער וואס האט אנגעשוואנגערט אן אשת איש אמאל לג בעומר. מ'האט יעצט אויפגעפיקט איינעם א זעקס און צוואַנציק יעריגן מענטש פון ירושלים, א פעדאפיל, וואס ער האט געהאט פיקטשערס פון קינדער פון אזאלכע זאכן, און ס'איז מורא'דיג, מ'האט אים איינגעזעצט, מ'טוט אמעריקע אויך קאנסטראקט, מ'האלט אין איין איינזעצן, אבער דער היימישער עולם ברוך השם האט זיך אביסל אוועקגערוקט דערפון, מ'האלט אין איין כאפן מאדערענע און אוט אוו טאון. גראדע ווייל ס'איז נישט קיין דזשאוק אין אשדוד א פרומער האט געטאטשט זיין טאכטער און מען האט אים אויפגעפיקט. אז איך זאג נאכאמאל פאר די אידישע טעכטער דו ביסט נישט מחיוב צו ליידן ווייל דיין טאטע האט א לאנגע פיפיק, דו ביסט נישט מחיוב צו ליידן דו זאלסט גיין גראד צו די פאליס. איז א פֿיר און פֿערציגער איד האט געטאטשט זיין טאכטער פון זעכצן יאר און ער איז געקומען צו די משטרה, ער האט אויך גראד מודה געווען און מען דארף אויסלערנען די קינדער, שעמטס ענק נישט קומטס פאראויס. ס'איז געווען א פאל ווי די מאמע האט נישט געלאזט מ'זאל קומען פאר אז זי האט נישט געוואלט די משפחה זאל ווערן צו צוריסן, און די ווייב האט נישט געפרעגט און איז יא געגאנגען. יעצט מ'האט געכאפט זיבן מענטשן אין מודיעין עלית, ווייס איך ווי דאס איז די פרומע מודיעין עלית, מ'האט געכאפט זיבן מענטשן וואס זיי האנדלען גרויס געלט מיט סם מיט די דראגס. יעצט כ'האב ענק אלץ געזאגט אז אונזער פראבלעם איז נישט דער אינטערנעט, אונזער פראבלעם איז אז מען לערנט נישט פון אמונה און פון שכר ועונש. יעצט איז דא א דרשה פון הרב עדלשטיין וואס ער זאגט די זעלבע זאך, ער זאגט ס'האט נישט מיטן אינטערנעט, די גאס איז פארסמט, מען דארף לערנען מיט די קינדער אמונה און שכר ועונש. יעצט ס'איז דא א משוגענע מאמע וואס האט נישט געוואלט מען זאל אויפלייגן שבת א מאניטער אויף איר קינד, זי איז געווען פרעגנענט, זי האט געפילט עפעס פאני, איז וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען אז דאס קינד איז געשטארבן, איז וואס איז די מאמע? א שומרת שבת? ניין, א רוצח. יעצט דא האט עטץ ווי דער חזן דער חזר ברוך מרדכי פירט איך ווייס נישט צו ס'א בר מצוה צו א שבע ברכות און מ'האט עס שוין איבערגעגעבן דארטן ווייל איך ווייס ער טאר נישט זיין מיט קינדער דא די פיקטשערס פון קינדער עט זיך אויסלערנען האסט געוואלט א חזר אין די שטאט גיי זיץ אין דזשעיל אדער גיי ארויס פון אונזער קאמיוניטי דא האט עטס ווי ער זינגט.

על כן זכרוני הוא. זעסט דא דא בחורים, יונגעלייט, ס'דאכט זיך א שבע ברכות, אבער דארט איז דא קליינע קינדער, ער טאר נישט דארט זיין, מ'האט שוין אריינגעשיקט, דארט ווי מ'דארף אריינשיקן האבן אונז שוין אריינגעשיקט, קוק, פיר פינעף קליינע קינדערלעך, אונז האבן שוין אריינגעשיקט דאס אלעס, דאס עט נישט אנהאלטן אזוי, דער חזר זאלסט זיצן און גיין אין בורשטינער בית מדרש, נישט גיין זינגען איבעראל. יעצט איך קוק אים אן, אזא טמא'נע צורה, ער האט אזא גרויסע בארד מיט שנארצן, ער פלעגט אויסלעקן די בחורים, פלעגט זיי מאכן מציצות, ווען דער בחור האט אים אריינגעפישט די זרע אין פיסק אריין, און ס'אים גערינען אויף די בארד, מען דארף נעמען א שעה צוויי עס אפצואוואשן און אנצוקלינען, נו איז ער מיט די בארד געגאנגען קישן זיין ווייב? פוי א שמוציגער יונג. יעצט האט מען אין סאטמאר גע'גנב'עט א באס, א סקול באס, מ'האט עס גע'גנב'עט, אה דער דרייווער איז געשלאפן, ער האט זיך געלייגט שלאפן. איך וויל ענק פרעגן, אונז זעמער טאקע אזאלעכע בהמות אז אונזערע קינדער זענען נישט מער ווערד ווי א שווארצע אז מ'קען זיך לייגן שלאפן אינמיטן באס און פיר פינף שעה זאל מען נישט זוכן, זאל מען נישט טרעפן ווי דער באס איז? אונז זעמער טאקע נישט מער ווערד ווי דאס? אונז זעמער ממש דרערד ניגערס? נאכדעם איז דא אויכעט ווי ס'דא איינער וואס ס'זינגט און דער איינער זינגט און ער האלט א גלאז וויין און טרינקט גאט האט זיי.

און ער זינגט און ער טרינקט וויין, דאס איז פאר קינדער ס'איז מורא'דיג נישט גוט. יעצט לויפט יוני הייקינד לויפט קעגן איינעם וואס ער הייסט ר' קלמן יעגער, ער ר' קלמן יעגער איז אמאל געמארטשט אין א געי פערעיד אין קווינס, פון היינט באקומט ער א טייטל ר' קלמן יעגער און יעדער גייט פאר אים וואוטן. מ'האט ארויסגעשיקט פון באבוב'ע קהילה מ'זאל וואוטן פאר ר' קלמן יעגער, עס איז אונטערגעשריבן עסקנים פון אלע באבוב'ער מוסדות, און זיי שרייבן אז ס'איז למען מוסדותיני און למען אנשי שלומינו אז מען זאל וואוטן פאר א מענטש וואס ער האט מארשירט אין א געי פרייד פארעיד. יעצט אויב סאטמאר רב האט געזאגט מ'טאר נישט וואוטן אין ארץ ישראל פאר די קאנדידעיטס ווייל טאמער וואוט מען פאר די קאנדידעיטס איז עס אן ענין, פון מ'איז מודה צו די רעגירונג און צו די עבודה זרה איז עס די זעלבע לאו דא אויכעט, ווער ס'וואוט פאר דעם ר' קלמן יעגער איז א מודה ב ג. נאר דער חילוק איז אונז דארף מען רודף'ן ארץ ישראל, אונז דארף מען, אונז מעג מען טוהן וואס אונז וויל מען, די עיקר איז ארץ ישראל זאל זיין געסעטלט. יעצט מען האט ארויף געלייגט א צעטל אין גאנץ מאנטריאל וועגן דעם זישא אריה ווייס אז ער איז א חזיר א מנוול און ער געהאט א קאר סערוויס, מען האט געברענגט אריין און געטראגן אויף מאנטריאל ביינאכט, איך האב ענק שוין פארציילט די גאנצע זאך, און למעשה איך ווייס מען האט אים שוין צוגענומען די לייסענס אויכעט, ס'איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, האב מיר געלייגט צעטלעך אין מאנטריאל וואס זעהט אויס זיי האבן נאכנישט געוויסט, ער איז פיניש, די מענטש איז פיניש, יעצט איז דא מרדכי בן דוד וואס האט נעבעך געטאטשט פרויען. און א יונגערמאן האט זיך גענומען דאס לעבן און איז געוואויר געווארן אז זיין פרוי האט געהאט אן אפעיר מיט מרדכי בן דוד. היינט איז ער געווארן אראפגעלאזטע פיאות, געווארן א בעל תשובה, דער אייבערשטער האט אים געשטראפט אז אלע זיינע רעקארדס דאס אלעס איז געווען א פארפלייצונג אין סיגעיט, ס'איז אלעס געגאנגען לטמיון. נאר וואס, און יעצט איז ער געגאנגען זינגען צו דעם חזיר לעזער בערלאנד, א מורא'דיגער גוטער שידוך. מרדכי האסט געדארפט מיטנעמען דיין זון אויך, געדענקסט יודל? געטון, געווען דער זעלבער חזיר ווי דו, געטאטשט קטנים אין ארץ ישראל, און האסט אים אויך געדארפט מיטנעמען. יעצט איז דא א בני ברק'ער יונגערמאן וואס איז געגאנגען אין א בית קפה אין תל אביב און אונטערן טוילעט האט ער אריינגעלייגט א מצלמה אז זאל זיי פאטאגראפירן אויסגעטוהנערהייט במילא האט מען אים איינגעזעצט. יעצט מיכאל עלבויגן, ער איז אריגינעל פון טיענעק און ער האט געמאכט עליה און ער וואוינט אין ירושלים, ער איז צוויי און צוואַנציק יאר אלט, האט געכאפט א מיידל פון דרײַצן מיט איר געטוהן וואס מען טאר נישט און די סוף איז געווען מען האט אים אויך אויפגעפיקט, ווייל היינט איז דא ווידיאוס מען קען אלעס זעהן. ס'איז נישט דא מער די באלאני סטאריס מער. יעצט איז דא נאך א זאך וואס זיי טוען, אין מודיעין עילית האט מען איינגעזעצט צוויי קינדער וואס זיי פארקויפן דראגס, זיי שיקן ארום די קינדער ווייל די קינדער מיינען זיי מ'קען נישט איינזעצן, אדער די קינד ווייסט נישט וואס ער טוט, און מ'דארף זייער געווארנט זיין אויף דעם, און מ'דארף אנזאגן די קינדער, איינער שיקט דיך פארקויפן עפעס קויפן ע ב ב ב, וואטש וואט דו טוסט, דו קענסט דיך טרעפן אין דזשעיל. יעצט כ'האב שוין געזאגט ס'איז דא די חי לייפליין, ס'הייסט מלכי לייפער, מ'ארבעט מיט.

דו מיינסט זיי גייען כאפן און אפהרג'ענען קינדער און זיי אנטלויפן? נאר דער אמת איז מען דארף איר נישט געבן קיין תפיסה, מען דארף איר געבן א משוגעים הויז. זי זאגט אליינס אז זי איז משוגע, נאר אונזער קשיא איז פון די פאליס, אויב זי איז משוגע וויאזוי דרייט זי זיך אין די גאס? די תירוץ איז זי איז א בלאפער. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, דעיס איז אלעס די זאכן וואס מען זינדיגט, מען טוט בכפייה. מאידך גיסא וויל איך ענק זאגן וואסער א חרם ס'איז דא אין שטאט, א פרוי האט מיר פארציילט אז ער האט געוואלט האבן פון די שטאט די געלטער, גייט זי צו א סייקאלעדזשיסט.

מיט דיר און מיט דיין מאן פרעגט זי זיי נישט, געבט זי זיי אן עצה, די ערשטע זאך, קאט די בעדרום. בקיצור, זאגט זי, אבער איך קען דאך דאס נישט טון, מיין מאן וועט דאך עס בעטן, און וואס זאל איך אים זאגן? טא גיי פרעג א רב. בקיצור, זי גייט צו א רב, און זי רעדט זיך דורך מיט א רב, און דער רב זאגט איר, יא, דארפסט אים גארנישט געבן. זי זאגט, איר מאן האט געזאגט, ליסן, דאס איז די איינציגע זאך וואס האלט אונז אינאיינעם, אויב דו געבסט מיר נישט דאס, עס גייט נישט האלטן לאנג דער מערידזש, פרעגט דער מאן די פרוי, זאג נאר האסטו געזאגט פאר דעם רב אז דו ביסט א נערוון קראנקע פרוי און דו ביסט אויף מעדיקעישן צוויי מאל א טאג? זאגט זי, יא איך האב אים געזאגט, און עם כל זה האט ער דער רב גע'פסק'נט אז ער זאל זיך נישט גט'ן, ווייל דאס הייסט אזוי ער זאגט, דעתא לגרשא, דעתא לגרשא, און טאר נישט, און שוין, האט זי פון א סייקאלעדזשיסט א פרוי, און זי האט פון א רב, און דאס איז ראנג, ווייל דער אינגערמאן האט מיר געזאגט, ר' נחום, קענסט נעמען דיינע אלע תורות וואס דו זאגסט,

א באבעווער בחור, זעהט אויס אלע חסידות טוען קאנטריביוטן צו דעם משוגעת. יעצט ער באלאנגט צו פֿינף און פֿערציק צו ראחמיסטריווקא. יעצט לויט ווי מען געט איבער איז דער פאטער איז א פיינער וואוילער אינגערמאן און דער זון האט נעבעך געהאט שוין ביי די צוועלף יאר א נערוון בראך, עטס ווייסטס אלע וואס דאס מיינט. און למעשה זיין טאטע האט זיך מיט אים זייער געפלאגט, ער האט אים געדינגען פרייוועט העלפער, ער האט געוואלט זעהן פון אים א לייט און א מענטש.

פארשטייסט ער איז נישט מופיע ביי אונז בכלל, און אפילו אויף זיין פעיסבוק איז שרייבט ער נישט קיין שום פריוואקעטיוו זאכן קעגן אידן קעגן פרומע און קעגן חסידות, קוים וואס ער שרייבט אז ער האט געמאכט א טרענזישן. און ער דרייט זיך אויך נישט ביי די אלע רשעות'דיגע ארגענעזעישאנס וואס זיי האבן פיינט אידן און זיי געבן שלעכטע עצות אזוי ווי פוטסטעפס וכדומה, ער דרייט זיך נישט ביי די אלע. ער לעבט זיך פאר זיך אין זיינע ד' אמות און ער האט נישט מיט די אלע זאכן קיין געשעפט. און זאל אים דער אייבערשטער העלפן ער זאל צוריק גיין אויפן ריכטיגן וועג. שוין, יעצט די שונאים בלייבן שונאים, די גוטע פריינד זענען גוטע פריינד, זיי האבן מיר מורא'דיג באדאנקט, כ'האב זיך דערמאנט זיי צו זאגן וועגן מעביר סדרה זיין, א טאטע זאגט מיר דו ווייסט ווי גערעכט דו ביסט, איינער קומט צו, אפשר קען איך האלטן מיין יונגל ביי קול הנערים? זאגט ער וואו וועגן וואס זאלסטו אים האלטן ביי קול הנערים? זאגט ער ווען נישט דאס וואס דו לערנסט אונז אויס וואס דאס הייסט אז דאס מיינט א סעקס מוב וואלט מען קיינמאל נישט געגלייבט. יא וואס קומסטו צו האלטן מיין זון ביי קול הנערים? זאגט אים דער טאטע דו ווייסט מיין זון האט באמאכטע דייפערס און וואס האסטו פון האלטן? ווייסט דאס איז וואס דא גייט פאר ער וויל האלטן יענעם יונגל ביי קול הנערים. יעצט, כ'הער זאגן אז מיט ר' מאטעלען איז אזוי. ס'איז געווארן עפעס אינפעקטעד די פעיסמעיקער.

ווייל יצחק שטערן האט אים צוגעזאגט א פאר דאלער אבער האט אים צוגעזאגט אז ווען דיין טאטע וועט פייגערן אים רינס דו איך בעק דיר גארנישט העלף ישראל דאס האט איך אראפגעברענגט סא האב איך געוואלט זאגן ר' מאטעלע האט דאך אזאלעכע געלונגענע קינדער וואס דער וואלף האט דאך געהייסן זאל אפערירן זיין מאמען אגענסט מעדיקל עדווייס איז ער געשטארבן סא יעצט קענסטו זאגן מ'זאל אפערירן מיין טאטן אויך אגענסט מעדיקל עדווייס זאל ער אויכעט שטארבן א גרויסע פארלוסט וועט נישט זיין פאר קיינעם נאר צומאכן די אויגן ווי האט יענער געזאגט געפרעגט דעם זיידן זיידע וואס מיינט צומאכן די אויגן פרעגט דער זיידע יענער וואס

עס איז געווען איינער וואס האט דערציילט א קאריזמעטיק עסקן, ער זאגט נישט ווער אבער מען ווייסט ס'איז געווען מייקל טרעס, האט ארום געפידלט מיט די אלע בחורים דארט, געמאכט משכב זכר. יעצט קומט מען ארויס אז אלי וויזל דער וואס האט געטון אזויפיל זאל נישט פארגעסן ווערן די מלחמה, גרויסער אפיקורס געווען אנפאנג שפעטער האט ער שוין אנגעהויבן תשובה צו טון, דער אלי וויזל איז אויך געווען ביי די מלחמה און ער געט דארט א גאנצע א גאנצע דאס, ער זאגט א פרוי אז ער האט מיט איר געמאכט. ט, וואס מען טאר נישט. ער האט אים מאלעסטעט. קומט יעצט ארויס. רבותי מען קען קיינעם נישט טראסטן און די מלחמה האט קיינעם קיין ריווח נישט געברענגט און ווען ס'איז דא א נישט ארדערונג איז עס א גרויסע פראבלעם. דעס דארף מען אייביג געדענקען. יעצט אויף טשענעל פייוו און פאקס פייוו איז געווען א גאנצע אינטערוויו מיטן היימישן עולם וויפיל דראגס סדרייט זיך דא, איך לייג עס ארויף יעדער זאל עס קענען הערן.
We've been talking about this on Good Day New York for quite some time now.

יו נאו, ריהעב איז נאט א קאר וואש, פיפל טינק יו דזשאסט גאו און יו קאם אוט ענד דעטס איט, איטס נאט, איטס א קאמפליקעיטעד פראסעס און איטס עקספענסיוו, ענד אפען טיימס אינשורענס דזשאסט קאווערס די פירסט מאנט לייק יו סעד, ענד יו נאו אין דיס קאמיוניטי אלסא דער איז סאם יוניק טשעלענדזשעס ביקאוז פיפל וואנט טו גאו טו ריהעבס דעט קעיטער טו ארטאדאקס דזשוס יו נאו דעט סערוו קאושער פוד דעט יו נאו וויל רעספעקט דער רעלידזשעס באונדעריס ענד סאו דאוז אר נאט עז איזי טו פיינד דער אר סאם אוט דער באט יו נאו דער פילד טו קעפעסיטי דערס וועיטינג ליסט. ענד פיפל קוד דיי וועיטינג טו געט א ספאט. סערטענלי ענד איווען די מאדער סעיאינג דעט שי העד נאו איידיע דעט הער סאן וואס יוזינג דראגס איי טינק דער העז טו בי א סערטען אמאונט אוו עדיוקעישאן אלסאו טו בי עיבל טו טריי טו סי עני ווארנינג סיינס וויט יור טשיילד.
עקזעקטלי ענד דעטס דעטס וואט דער טרייענג טו דו אין קראון הייטס עט ליעסט ערליער דיס יער דעי העלד אן אינפארמעישאן סעשאן דעי העד פיפל פראם די לאקעל פאליס פריסינקט יו נאו העלט עקספערטס דיס פעמילי דעט ווי ספאוק טו עקשעלי גאט אפ ענד ספאוק ענד

סטעיסי, גרעיט דזשאב, טענק יו פאר ברינגינג דעט אינפארמעישן טו עוועריבאדי סאו ווי קען סי מאר אוו איט טונייט.
יעס, דעטס רייט, טען אקלאק טונייט, ווי העוו מאטש מאר אן דיס טאפיק, אינקלודינג אן ארטאדאקס דזשואיש מען הו סטראגלד וויט אדיקשאן הימסעלף און וואס עיבל טו טו מעיק איט אוט טו די אדער סייד. און וואס איז מיט די גרויסער יחוס אז מען זאל עס הערן? ווייל ווען איך האב זיך געבעטן צו ענק רבי'ס אז ס'איז אינפעסטעט מיט דראגס, די רבי דער דברי יואל האט נאך אין תשכ"ח געזאגט, פאר רבי ראני גרינוואלד, מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס האט יעדער געשריגן העעעעעעע השיעו את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס יעדער האט געלאכט פון נחום ראזענבערג איטס הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט איך וויל עס זאלט אויסהערן דעם אינטערוויו און איך וויל עס זאלט אויכעט אנהייבן צו פארשטיין וואס ס'גייט דא פאר כ'האב באקומען עטליכע קאלס פון טאטעס כ'האב נישט געשיקט מיין זון כ'האב געשיקט ארבעטן איינער זאגט מיר כ'האב געשיקט מיין זון אין מצה בעיקערי זאג איך געבענטשט זאלסטו זיין, אזוי זאלסטו טון, זאלסט זען יעדע נאכט ווען ער קומט אהיים, זאלסט וואטשן וואו ער גייט און וואס און ווי ער דרייט זיך, ווייל פון לערנען אין ארץ ישראל וועט קיין גוטס נישט ארויסקומען. ס'איז ליידער א חורבן, ס'איז דארט ליגעל מאראוואנע, כ'האב ווען געזאגט אין מאנטריאל האט מען ליגעלייזד מאראוואנע מ'זאל נישט שיקן די קינדער, און צוויי דריי וואכן דערויף איז איינער געשטארבן דארטן, און צו ס'איז פון דראגס צו נישט, די אלע זאכן ווייסט מען דאך שוין, ס'איז נישט פון דראגס.

אזוי ווי מען טעסט זיי אויס צו זיי האבן נישט אנדערע קראנקהייטן, צו זיי זענען נישט אויף דראגס, דארף מען זיי אויסטרעסטן צו זיי האבן גוטע נערוון, צו זיי זענען נישט אויף פראזעק. זייער שווער דורכצופארן די גאס, איך פארשטיי, זיי ווערן אנגעצויגן, און איינמאל אז ס'ווערט ברייט, ווערט א גאנצע מהומה, דאס איז די שופר, קודם איז ער שמאל, נו, און די קול ווערט ברייט קומט ער ארויס גרויס. כאטשיג דו בלאזט נאר לופט, קומט ארויס א קול, דאס הייסט מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה. ווערט אביסל ברייטער די ראוד מען קען פארן, ווערן זיי משוגע, באס נאמבער ניינטי עיט. האב אויך געוואלט זאגן אז ס'שטייט כשהם עולים עולים עד לרקיע וכשהם יורדים יורדים עד לעפר, איך שריי די גאנצע צייט. אונז האמער אזאלעכע זיסע קינדער, יונגלעך און מיידלעך, געלערנט, איך זיץ אסאך מאל אויף וואטסאפ, זעה מיט אזא קריג שאו ווי אלע גייען צו, זיי ווייסן, זיי פארשטייען, זיי ווייסן וויאזוי אריינצופליקן יענעם, זענען, זענען אפ טו דעיט. יעצט, מ'האט ס'דא א באשרייבונג יעצט אין ישיבה ווארלד ניוז, אויף דעם סאטמארער אייניקל, מייזעלס, וואס ער האט געדזשוינט די צבא, ער איז געווארן יעצט א לעטענענט, וואס האט עטס געמיינט ער העט ארויסשפראצן, ער איז א טייטלבוים, א מייזעלס, רעבישע משפחה, און זיי זאגן בכלל אין ארץ ישראל האבן זיי א מורא'דיגן פיער אז ביז א צען פופצן יאהר און די פרומע פיהרן דעם גאנצן כנסת מיטן גאנצן מיליטער, און.

אזוי ווי לאמיר זאגן די שטערן משפחה מיט די אלע, זיי זענען געווען די העכסטע, און א נארמאלער מענטש איז געווען גארנישט. כ'האב געזען אן עד אז מען זאל אריינשיקן געלט פאר סקולען, מען זאל זיך מזכיר זיין פארן סקולענער רעבן, ער נעמט אונז אויף, און ער האט מוסדות אין ארץ ישראל, עפעס כ'ווייס נישט וויפיל הונדערטער מוסדות, ס'איז אלעס ליגנט, שקר און בלאף, כ'בין נישט געווען ביי אלע, נאר די ערשטע שטייט מירון ר' שמעון בן יוחאי, כ'בין דארט געווען יעצט עטליכע מאל, ס'איז לאקד, ס'איז על מנעול ובריח. זאל זיי נעמען די רוח די ליגן די ליגנערס זיי האבן איין נארמאלע תלמוד תורה וואס מען האט זיי געגעבן יאסל וואסנער האט זיי געגעבן ווייל מען זאל דארט דארט מגדל זיין יסומים געגאנגען שטערן ער איז אן איידעם פון סקולענער רעבן איז ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט איך ברויך נישט די אלע קראנקע קינדער זאלן זיך גיין אין דר'ערד איך וויל האבן א געהעריג מוסד איך וויל ווערן א רעבע פארשטייסט דאס איז זייער פראבלעם סקולען ליגנט. זאל מוסדות האלטן אויס יסומים, וואו זענען די מוסדות און זוכן מיר זיי. האטס מיר אלע א לעכטיגן און א פרייליכן שבת.